א גוטן ערב שבת קודש, פרשת וישלח. רבותי, כ'האב שוין געמאכט צוויי עמורדזשענסיס, און כ'האב עס געלייגט אויף עקסטערע קעסטלעך, כ'האב שוין געמאכט א שיעור, אבער כ'מוז צולייגן ווייל ס'קומט צו וויכטיגע זאכן, און מ'דארף זיך אראפ לערנען עפעס. געדענקט כ'האב ענק געזאגט פאר צוויי וואכן צוריק אז אויף צרות זעמער נאר געווען ווען דער אייבישטער האט אונז נאך געהאלטן ביים מאריך אף. היינט אז ער האלט ביים וגבי דיליה עט זיין איינס פון צוויי זאכן. אדער עט מען שטארבן אויף קידוש השם, אדער עט מען בלייבן לעבן און מ'עט דערציילן די הייליגקייט פונעם באשעפער און די ניסים וחסדים פונעם באשעפער. אבער ווי ס'זעהט זיך אויס איז שוין כבר יצא הקצף, קוק צו וואס טוט זיך רציחות איבער די גאנצע וועלט, ס'יעצט געשעהן א אינצידענט אין קרית יואל, עפעס א גוי האט געשאסן א בחור צוויי מאל אדער דריי מאל און האט אים געכאפט אין רוקן, יעצט איך זאג נישט זיין נאמען, כאטשיג איך ווייס זיין נאמען ווייל. ס'קען זיין ער איז א וויקטעם, קען זיין ס'איז סתם געווען א ווי מ'זאגט א רשעות פונעם גוי, ס'קען אדער זיין אנדערע זאכן, ס'קען זיין ער איז שולדיג פארן גוי, קען זיין דראג רילעיטעד, קען זיין הונדערטער אנדערע זאכן, סאו כ'וויל נאך נישט רעדן דערפון, אבער כ'וויל ענק זאגן רבותי, מ'איז שוין נישט סעיף, נישט נאר אין ארץ ישראל איז מען נישט סעיף, מ'איז שוין נישט סעיף אין קרית יואל אויך נישט און דרויסן ארום און ארום, און חס ושלום באלד וועט מען נישט זיין סעיף אין קרית יואל, דאס איז געווען איין אינצידענט. יעצט איז דא צוויי אינצידענטס וואס איז געשען אין בארא פארק, איינס איז געשען פאריגע וואך און איינס איז געשען די וואך, יעצט די אינצידענט וואס איז געשען פאריגע וואך, איז געווען אז אויף פיפטי עיט סטריט צווישן פיפטינט און סיקסטינט עוועניו האט א גוי אן אראבער אנגעצינדן א אידיש הויז, און נאך די אינוועסטיגעישן האט ער מודה געווען, ער איז גאר א מיינער הער איך, ער האט מודה געווען יא ער האט געוואלט דעם איד אומברענגען, פארוואס? מסתם דארף מען באצאלן רענט פאר דעם איד, פילט ער אז דער איד נעמט אים צו דאס געלט, איז אנבעליוועבל. און דאס איז געווען פאריגע וואך. די וואך איז געשען א מורא'דיגער אומגליק אז אויף טוועלווט עוועניו ביי פיפטי טוירד סטריט זענען צוויי אראבער באפאלן א איד, מ'האט אבער שוין געהאלטן אן אויג ווייל דא אין אמעריקע איז אן אראבער איז מער בולט אין די אידישע געגנט, אין ארץ ישראל זענען די אראבער אין די אידישע געגנט ווייל זיי ארבעטן דארט. מען האט זיי גענומען זאלן זיין חוטב עציך און שואב מימיך, למעשה אבער אין אמעריקע געט מען אבאכט, איך הער מען איז שוין נאכגעגאנגען די שומרים מען האט שוין גערופן הילף, און זיי האבן געוואלט אויף טוועלווט עוועניו פיפטי טוירט סטריט, דאס איז די שענסטע געגנט פון בארא פארק, אויסער אז מ'עט מיר זאגן אז דאס איז נאך אין פאריז, פאריז צו. אדער קען זיין ניין דאס איז גאר בריסל, אבער טאמער עס איז יא בארא פארק זאלט איר וויסן עס איז די שענסטע געגנט פון בארא פארק.

דוד'ל האט אויסגעלערנט יעדן רציחה, און דער גוי טוט טוט פשוט נאך וואס דוד'ל האט אויסגעלערנט די מענטש, און אהרן האט אויסגעלערנט יעדן רציחה אויכעט אלע יארן, אין בעלזא האט מען געשריגן כהנים ארויס ער האט געלערנט רציחה, און יעצט איז יעדער א רוצח, ליידער. יעצט דער בחור פון קרית יואל לערנט ביי ברזעבסקי, מען דארף דערגיין וואס דארטן טוט זיך, נאר מ'עט דאך קיינמאל נישט אויסזאגן דעם אמת, עטס ווייסט דאך אזוי ווי סעקשועל אביוז איז באהאלטן פול מיט ליגנט, אזוי גייט דאס אויך זיין באהאלטן פול מיט ליגנט. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, ברוך השם די מלחמה פראגרעסירט נישט סתם, נאר זייער גוט ברוך השם. ס'איז געווען כסדר האמיר געהאט נאך א דורכפאל און נאך א דורכפאל, דא ברחמתך וואקט, טערקלטויב וואקט, דער וואקט, ס'איז געווען זייער זייער ביטערליך די מצב, נאר וואס. סאו וואס קען א מענטש טוהן? דו קענסט דאך מער נישט טוהן ווי איף יור דואינג עווריטינג רייט איז דאך דא א באשעפער אויך. עניוועי, איך האב אבער אלץ געזוכט וועגן וויאזוי מען קען ארויסקריכן אז ס'זאל נישט זיין אונטערגעווארפן אונטערן דיסטריקט אטוירני וואס דאס איז א מענטש וואס מ'וואוט פאר אים האט מיר יעדער געזאגט ס'איז זייער שווער זייער שווער מיט א צוויי יאר צוריק קאלט מיך אפ א פרוי, וואס די פרוי איז זייער א היי פאזישאן אין אמעריקע, עד כדי כך אז זי ארבעט פאר די עף בי איי, און איהר אויפגאבע איז אז מען זאל נישט טרעפיקען טשילדרען. טרעפיקען טשילדרען מיינט. ס'איז דא מענטשען וואס זיי נעמען און פארקויפן יענעמ'ס קינדער, יונגלעך צו מיידלעך, אזוי ווי מען פארקויפט, איך ווייס. אן אראנדזש צו אן עפל אינעם סטאר. זייער אסאך מאל איז ווייל די טאטעס האבן נישט קיין געלט, צו זיי ווילן נישט אנערקענען די קינד, צו ס'איז געבוירן געווארן אאוט אוו וועדלאק, און זייער אסאך מאל האט עס צו טון ווען מ'לויפט פון איין לאנד צום צווייטן און מ'קען נישט, מ'קען קוים זיך ראטעווען, קען מען דען נאך ראטעווען די קינדער, און אסאך מאל זאגט מען מילא איך, אז איך שוין זיצן דא די קינדער לאז איך זיי זאלן לויפן, און זיי גייען פון סאוט אמעריקע טוהן זיי פענעטרעיטן אין נארט אמעריקע, אין יוראפ זיי האבן זיי פענעטרעיטעד פון סיריע איבער האלב יוראפ, און זייער אסאך מאל ווען איינער נעמט אזא קינד נעמט ער אים פאר זנות, ער ווייסט נעבעך ער האט נישט קיין פאך, ער ווייסט ער איז אין א פרעמד לאנד, ער ווייסט די עלטערן קענען אים נישט העלפן, קויפט מען אפ אזא קינד פון די מענטשן וואס זיי טרעפיקן די קינדער, און מען טוט מיט אים וואס ער וויל, אזוי ווי ביי פוטיפר, געקויפט יוסף הצדיק צו מאכן מיטן משכב זכר. יעצט ביי אונז איז אויך דא טרעפיקינג טשילדרען, למשל א טאטע קומט אהיים און ער זאגט פארן מיידל דו וועסט נעמען דעם בחור ווייל דער מחותן געפעלט מיר, צו ווייל ר'האט געלט, אה יענער איז קראנק און ער איז א קריפל מיט אלע אנדערע זאכן, אזוי ווי ס'דאך דיין, דיין טאכטער, ביסטו באלעבאס און דו טרעפיקסט. מיט די קינדער, סאו דאס איז אויך א חלק פון טרעפיקינג קינדער, עטס מיינטס עטס זענטס באלעבאס אויפן קינד, איי נאכדעם גט זי זיך און ס'איז דא איין קינד צו כדומה, אבער אויף דעם וועל מען נאך רעדן נעקסטע וואך א גאנצן שמועס בלי נדר, ווייל ס'איז נישט דא קיין שום ריזען פארוואס מ'האט חתונה געמאכט שרול אברהם שטיין, און ס'איז נישט דא קיין ריזען פארוואס מ'האט די מיידל חתונה געמאכט מיט וועמען זי האט נישט געוואלט, און נאכדעם האט זי זיך גענומען דאס לעבן, און אזוי געשעהט עס, אה, בקיצור אבי ער האט חתונה געמאכט, יו פיל העפי? ס'איז דא א הלכה אז טאמער א מענטש האט קינדער און די קינדער האבן נישט קיין קינדער איז ער נישט מקיים פריה ורביה, דאס איז א שיטה אין שלחן ערוך, פארוואס? ווייל די תכלית פון חתונה איז מען זאל אויפשטעלן קינדער, איז די זעלבע דארפן זיך די אלע טאטעס אויסלערנען, ס'איז נישט קיין מצוה סתם חתונה צו מאכן, ס'איז א מצוה חתונה צו מאכן און די קינדער זאלן לעבן העפי און ברענגען קינדער אויף די וועלט. סאו דאס איז אויכעט א ענין פון טרעפיקינג, אבער דאס איז נישט א זאך וואס זי האט געוואלט הערן. ס'דא למשל פון מעקסיקאו כאפן זיך אריין דא טויזענטער מענטשן א יאר, ס'דא וואס מען באצאלט דארטן, אזוי ווי אונזער אונזערע עלטערן פלעגן אונז פארציילן אז אין לאגער געווען אזאלעכע וועלדער און פאר געלט האט מען דיך דורכגעפירט דעם וואלד דארפסט אריין גיין אויף ראמעניע צו א פלעץ וואו ס'איז נישט געווען נאך אזוי אנגעשטרענגט די מצב, די זעלבע זאך איז דא. אין מעקסיקא אויכעט, ס'איז דא וועגן וויאזוי זיי ברענגען דיך אריין אויף אמעריקע דורך די יבשה, זיי האבן זיך זייערע וועגן, שטייט זיך דאס איז אונטערגעקויפט מיט די בארדער פאטראל, אה סתם אזוי קען דאס נישט ארבעטן, הפנים איז דא אזא מין זאך וואס מען ברענגט אריין פון סענטרעל אמעריקע און אפילו פון סאוט אמעריקע, אזוי קומט מען אריין דא אויף די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע. הפנים איז דא מענער פרויען און קינדער, יעצט געווענטליך די פרויען האבן נעבעך נישט קיין געלט צו באצאלן, איז וואס טוט מען? די גמרא זאגט אישה כלי זין עליה, אז א פרוי מ'כאפט זי אין מיליטער, סאלדאטן כאפן איר, איז כלי זין עליה, זי האט אויף זיך די כלי זין, זי האט אויף זיך אז מען קען זי נוצן פאר סעקס, ס'איז דא יעצט אויכעט אין פראנקרייך איז געווען א גאנצן אויפשטאנד, בקיצור, און מען האט באפאלן דעם הויז. דארטן וואו מ'האט געהאלטן אז דער פירער, דער מעסטערמיינד איז, און מ'האט אים געכאפט. דערווייל האט ער געהאט א פרוי, וואס די פרוי זעהט אויס אז זי האט אויפגעבלאזן דעם סועסייד וועסט. יעצט, זיי האבן געהאלטן אז דאס איז א חלק פון די מענטשן, די פארברעכער. זיי האבן אבער געהערט די לעצטע מינוט, זיי האבן, זיי נעמען דאך ארויס יעצט די ווידיאוס, איז זאגט זי קלאר, איינער פרעגט איר יור היס גערלפרענד? זאגט זי, נאו! איים טרעפט! זעהט אויס ער האט געכאפט אפאר וויקטעמס וואו מען זוכט ער זאל זיי אריינטרעפן. עניוועי, דאס מיידל איז פון די געגענט דארטן, און אדער האט ער זי בכח אריינגעשלעפט אדער האט ער זי איינגערעדט אז איסלאם דאס'ט זיין די ישועה פאר די וועלט. ס'איז נישט קיין חילוק וואטעווער איט איז. למעשה אישה כלי זין עליה קען זיין ער האט איר גענוצט פאר. סעקשועל אביוז איז די זעלבע דא אויכעט ווען מען ברענגט אריין די קינדער, כ'האב געליינט ריפארטס, זי האט מיר געגעבן צו ליינען ריפארטס, אז אכציג אדער ניינציג פראצענט פון די אלע קינדער ווערן גערעיפט אויפן וועג און דאס איז די פעיבעק וואס די מאמע געט אז מען זאל זיי אריבערשווערצן די גרעניץ, זייער אסאך שטארבן אויפן וועג און זייער אסאך כאפט מען, נישט קיין חילוק. קיצור דעיס הייסט טרעפיקינג טשילדרען און זי איז איינגעשטעלט זי האט א גרויסע פאזישען ביי די גאווערמענט טרייען דעיס אפצושטעלן זי האט מיר געוויזען אז זי האט שוין געזאגט אין פראנט פון די קאנגרעס אוו די יונייטעד סטעיטס האט זי שוין געזאגט צענליגע דרשות שי איז א ווערי היי קעליבער פערסאן ס'איז ס'איז נישט צום גלייבן און זי גייט און זי קאלט מיך אפ אז זי וויל מיט מיר רעדן צו ס'איז דא ביי אידן אויכעט טרעפיקינג טשילדרען זאג איך איר. סטענד, וואס איז א חילוק צי מען נעמט א קינד און מען טרעפיקט אים און מען רעיפט אים, צי ס'זעהט אויס ווי די ארטאדאקס קאמיוניטי וואס מען קען יעדן רעיפן, און די די עי און די רבנים זענען בעל הבתים אויף אונזערע קינדער'ס גוף? זאגט זי מיר וואט? זאג איך איר יא, כ'וועל דיר ווייזן, געב מיר צוויי וואכן, איך וועל צוזאמשטעלן אלע קעיסעס וואס אונז האמיר געהאט און קוק וויאזוי אונז זעמיר אויס. ס'איז א שרעק וואס ס'גייט פאר. סאו דזשאסט ביקאוז מ'האט נישט אנגעכאפט דאס קינד ערגעץ אין סאוט אמעריקע מ'האט אים אהער געברענגט דעטס וויי טהינגס אר בעטער. בקיצור זי האט אנגעהויבן אויסצוהערן, זי האט אנגעהויבן צו זעהן, זי האט אן אפיס אין מערילענד, איך בין אראפגעפארן אפאר מאל, און למעשה האט זי אנגעהויבן צו זעהן וואט. איז גאוינג אן היער? בקיצור, און תוך כדי דיבור האב איך איר אלץ געזאגט אין ארץ ישראל איז דער מצב אסאך ארגער ווי דא, ווייל דארטן זענען די רבנים ממש בעלי בתים, און אונז האמיר געהאט אסאך שמועסן, קאנווערסעישאנס, פארענדיג אראפ צו איר, און אסאך מאל איז זי געקומען אויף ניו יארק, אונז זעמיר געווארן ווי מ'זאגט זייער שטארק עקוועינטעד, און זי האט געזעהן אז מ'דארף עפעס טון, כ'האב זי געוויזן אז. אין אויסטראליע איז דאס בכלל נישט אין די הענט פון א דיסטריקט אטוירני, מ'האט געמאכט א ראיעל קאמישאן, א ספעשל קאמישאן פאר דעם, האב איך מסביר געווען, ביי אונז איז א קינד נאך הפקר אזוי ווי אין די ערלי סיקסטין האנדרעדס, גארנישט, עניוועי ס'האט איר זייער געהארט, זי האט געמאכט אסאך ריסערטש, זי האט מיך געהאלטן אין איין קאלן, זי האט געשיקט גרויסע קאמפאניס, ס'דא א קאמפאני ווייס, VIC, ס'איז אזא סאושעל מידיע, זענען אויף אלע טעלעוויזשאנס, און זי האט געשיקט זיי זאלן מיך אינטערוויוען, און איך האב אלץ. גערעדט און גערעדט און גערעדט. פארשטייסט? מיין מלחמה איז נישט געווען צי איך קען דאווענען אין ראדני סטריט, צי איך קען דאווענען אין קליימער. יא, איך האב געוואוסט איך דארף דורכברעכן דאס וואנס און פאר אל. כ'בין יעצט געווען אין ארץ ישראל, פאר איך בין געפארן האב איך איר מודיע געווען זאלסט וויסן איך פאר, ווייל דער מצב איז שרעקליך. ס'איז דא א פלאץ וואס הייסט סנהדריה המורחבת, דארטן ליגט באגראבן דער גרויסער גאון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. עניוועי, דארט איז דא הונדערטער אמעריקאנער פאמיליע וואס האבן זיך דארט באזעצט, און למעשה האט מען גערעיפט זייערע קינדער, ס'איז א גאנצע מאפיא, מאפיא מיט די פאליס אינאיינעם האט גערעיפט זייערע קינדער, און ס'איז ממש ס'רירט זיך נישט, מען טוט גארנישט פאר קיינעם, איינער קומט פאראויס מאכט מען אים דעם טויט, די פאליס אליינס גייען מאכן אים דעם טויט, אוודאי אין גוש דן און בני ברק און די מאוסט סאפיסטיקעיטעד פלעצער איז אנדערש, אבער דארטן איז צרות. עטס געדענקטס איך האב געזאגט אמאל א דרשה אין א שטאט אין צפת געזאגט א פייערדיגע דרשה דעם נעקסטן טאג איז קנעפלמאכער אנטלאפן מען האט איינגעזעצט אפאר מענטשן און ס'האט זיך צוטיילט די ברסלב'ער קהילה דער קעניג דער שייגעץ דער רשע ער האט געוואוסט וואס גייט פאר זיי האבן געוויינט צו אים זיי זענען פרייע זענען געקומען תשובה טון און ס'איז אסאך בעסער געווען ווען זיי זענען געווען פרייע דער רשע האט נישט געוואלט וויסן פון גארנישט ס'איז א אויסגעפליקטער שייגעץ. ער גייט מיר נאך זאגן אז ער האט גארנישט געוואוסט, האב איך גערופן די טעלעוויזשאנס, ער הייבט אן השמים נופלים עלי, דער הימל פאלט אויף מיר, און די אלע חברה וואס זענען געווען פגועים, די עלטערן פון די פגועים האבן געזאגט, דו ליגנער דו, אונז האמיר דאך דיר אלעס געזאגט, ס'האט צעספליט די קהילה, ברוך השם, די אנדערע קהילה רוף איך מיין קהילה, אזוי ווי זיי ווילן איך זאל קומען אפילו ווערן זייער רב, זיי האבן דארטן פופציג זעכציג מענטשן, ס'ממש ס'אנבעליוועבל. און מיר האבן זיי געשיקט א מעסעדזש אז אויב איך קום דאווענען יום כיפור ראש השנה זענען זיי צוגעשפארט ווייל זיי פארן אלע אויף אומאן, אויב איך קום דאווענען דארט אויבן זיי מיר געשיקט א מעסעדזש מיט א מענטש, איך ווייס ווער די מענטש איז, זאלסטו וויסן שטעלט מען דיך אויף א טהרה ברעטל, זיי די חברה האבן געמיינט איך ברויך זיי האבן, עניוועי למעשה איז אזוי די נאכדעם האב איך געזאגט א דרשה און ס'איז דא א געגנט אין שוק מחנה יהודה, ס'הייסט נחלאות, כ'האב דארטן גערעדט אז מ'זאל וואטשן די קינדער, דארט וואוינען פרומע ספרדים בני תורה, אבער תמימי לב אז זיי האבן אפילו נישט געגלייבט וואס איך רעד צו זיי. נאכדעם זענען זיי אהיימגעגאנגען, זיי האבן געפרעגט די קינדער צו איינער טאטשט זיי, און ס'איז ארויסגעקומען יא, ס'איז געווען א גרויסער מספר. ספר. איז למעשה נאך מיין דרשה איז ארויסגעקומען א יעדער האט געפרעגט די קינדער צו מ'טשעפעט איז ארויסגעקומען אז ס'איז דא הונדערט און צוואנציג פגועים די מדינה האט צו באצאלט פיר מיליאן שקל זיי צו היילן צוועלף מלמדים האט מען איינגעזעצט און דער דרייצענטער האט זיך געהאנגען ווייל ער האט נישט געקענט פעיסן די מיוזיק איך האב ענק דאס אלעס פארציילט דאס איז זאכן וואס איך מאך עס נישט יעצט איך באק עס נישט יעצט עס איז ליידער אן אמת האט מען מיך אנגעקאלט אז די זעלבע זאך געשעהט יעצט אין א שטאט וואס דאס הייסט קרית ספר, בין איך געפארן דארט און איך האב געזאגט א פייערדיגע דרשה, נו האט מען מיך אנגעקאלט איך בין דארט געווען, אז די זעלבע זאך געשעהט אין א שטאט וואס הייסט ביתר, הרוגי ביתר, מען הארגעט דארטן קינדער רייט ענד לעפט, מען הארגעט מיין איך סעקשועלי אביוז, און איך האב אנגעהויבן צו טוהן דארטן גרויסע זאכן, און איך האב אויך באקומען אסאך ידיעות אז דארטן ווי ס'הייסט סנהדריה מורחבת איז דא א גאנצע מאפ, מאפיא א מאפיא וואס איז מאנעס קינדער ס'איז געפערליך כ'בין געלאפן צו די צייטונגען כ'האב אריינגעמישט די זשערוזעלעם פאוסט און די זשערוזעלעם פאוסט האט עס גענומען אין די הענט אריין איך האב זיי געגעבן די קאנעקשאנס דא אין אמעריקע און מ'האט געמאכט א רוקח מעשה רוקח מ'האט געמאכט א ריזיגן קאדאטשקע קוגל און מ'איז געווען אויפן טעלעפאן אהער און צוריק מ'איז געווען אין אינטערוויוס כ'האב ענק געזאגט כ'על ענק נאך פארציילן אסאך זאכן וואס כ'האב געטון ישראל, כ'פארצייל נאכנישט אלעס מיט אמאל, ווייל נישט יעדע זאך מעג שוין ארויסקומען, אבער דאס מעג שוין ארויסקומען. קיצור, און זיי האבן געוואלט הערן פון מיר צו די רעגירונג קאאפערעיט, די ארץ ישראל'דיגע רעגירונג, צו זיי קאאפערעיטן מיט אונז צו נישט. האב איך געזאגט, ס'איז נישט דא נאך אזא מין פעיליער אין קאאפערעישן ווי מדינת ישראל, כאטשיג מ'זעט מ'האט איינגעזעצט איינעם איינגעזעצט, ווען דו זעסט מ'האט איינעם איינגעזעצט זאלסטו וויסן הונדערט מענטשן זענען לויז אין די גאס, זיי לויפן ווייטער ארום. קיצור, זיי האבן געמאכט א מורא'דיגע אינוועסטיגעישן.

אז די דזשערוזעלעם פאוסט האט מיך אנגעקאלט פאריגע וואך און זיי האבן מיר געזאגט הרב ראזענבערג דאס וואס מען רעדט פון מאנס זיין קינדער, טרעפיקינג טשילדרען, די גמרא זאגט אז רבי שמעון בן יוחאי איז געגאנגען וויזיטן זיין רעבין רבי עקיבא'ן אין תפיסה האט ער אים אנגעזאגט דריי זאכן איינס איז אז די ווילסט דיך הענגען זאלסטו דיך הענגען אויף א גרויסן בוים זיי זיכער אז די ביסט געהאנגען. דו פרעגסט זיך וואס מיינט דאס? ווילסט נאכזאגן א זאך און מ'זאל דיר גלייבן, זאלסטו עס נאכזאגן פון א גרויסן מענטש, טייטש נישט זאלסט זאגן א ליגנט חלילה. פשט איז אז דו זאגסט א גוטע זאך, איז זאג עס נאך פון וואו דו האסט עס געהערט, ווייל יענער קען זיין א גרעסערע מענטש פון דיר און מ'עט אים ענדערש גלייבן. בקיצור, זיי האבן געמאכט געוואלדיגע אינוועסטיגעישאנס, און אזוי ווי זיי זענען דאך ביזי די יו ען מיט טרעפיקינג טשילדערען, האט מען אריינגענומען די יו ען אינעם פיקטשער. מ'האט זיי אריינגענומען, און אזוי ווי מ'האט אריינגענומען די יונייטעד נעישאנס אין דעם פיקטשער, איז געווארן לעבעדיג אין די שטאט, ווייל ס'איז געווען א זיצונג אין כנסת, אין פארליאמענט, אין כנסת המינים, און די יונייטעד נעישאנס האט זיי פארגעהאלטן וואס דא גייט פאר מיט טשיילד סעקשועל אביוז, נישט אונטערן נאמען טרעפיקינג טשילדערן, נאר אונטערן נאמען. סתם סעקשועל אביוז און מ'לאכט פון אונז. יעצט האט די יו-ען געטענה'ט אויב עטס טוטס נישט אויסטרעיטענען זעמיר אונז נישט דא ענק צו העלפן. די יו-ען האלט די בארדערס, די יו-ען שיקט מיליאנס אוו דאלערס, האבן זיי געזאגט אפן און פשוט, איף איט גאוס אן לייק דיס ווער נאט היער. און דאס אלעס איז דאקיומענטעד, יעצט גייטס ארויף אויפן הכנסת, קוקטס אריין, ס'איז געווען א מורא'דיגע זיצונג. איך האב דאך נישט געוואלט רעדן דערפון ווייל כ'האב נישט געוואוסט וואס די אוטקאם וועט זיין. ווייל ליצמאן מיט די לייצים מיט די חברים דא זאגן אה איטס נאט טרו איטס נאט טרו. די יו ען איז געקומען אזוי פריפעירד אז עטס האטס נישט קיין השגה ווייל מען ארבעט שוין אויף דעם צוויי יאר. כ'האב ענק געזאגט יעדע זאך דויערט צייט. מען ארבעט אויף דעם צוויי יאר. נאר איך האב קיינמאל נישט גערעדט דערפון ווייל פארשטייסט זיך אליין. און משה טעראריסט א וואס א וואס מ'זאגט פון איד און ס'איז שקר ס'איז שקר הער אויס משה די האסט דאך נאך אסאך צו לערנען וויאזוי צו פירן א מלחמה די ביסט דאך אויך פונעם אלטן אזיאטישן מארמאראשן וועג ווי מ'זאל פירן א מלחמה צו כ'האב שיקסעס אין אוקריינע צו נישט למאי נפקא מינה למאי נפקא מינה איך האב אן אנדערן קאוס וואס האט גארנישט צו טוהן מיט שיקסעס אין אוקריינע ס'איז אז יעדעס קינד אין חדר און אין ישיבה איז גערעיפט און יעדעס מיידל איז גערעיפט עניוועי. איז למעשה האבן זיי מיך אפגעקאלט, זיי האבן געזאגט זאלסט וויסן, שיק מיר דיר אריין א קאפי פון די גאנצע זאך, די דיון אין כנסת, למעשה ס'איז געווען פרייליך אין ארץ ישראל. יעצט האב איך שוין אפגעקאלט די פרוי פון מערילענד, איך האב איר געזאגט זאלסט וויסן, אונז פאר'מיר מורא'דיג גוט, אבער איך וויל דיך בעטן איין טובה וואס דו דארפסט מיר טון, די זעלבע זאך וויאזוי דו האסט דאס ערלעדיגט, וויל איך דו זאלסט ערלעדיגן אין אמעריקע אויך. אונז ברויך מען נישט אז די דיסטריקט אטוירניס זאלן זיין באלעבאס, ווייל זיי נעמען שוחד, זיי נעמען מיליאנס אוו דאלערס, כ'האב אסאך זאכן אבער כ'קען נאך יעצט אויך נישט רעדן, אבער אזוי ווי מ'האט אראפגעברענגט טשארלס היינס אונז האף מיר אראפצוברענגען טאמסאן אויך, אבער יעדע זאך דוירט צייט, און יעצט איז נישט א צייט וואו ער לויפט, סאו לאז מיר אים מאכן זיינע דריידעלעך, באט עניוועי האב איך איר געזאגט אונז מוז מיר מאכן זיכער אז די גאווערמענט, די עף בי איי פארשטייט, דעט וואטס גאוינג אן איז דעדלי ראנג, אזא חזיר ווי ברוך מרדכי קען זיך דרייען אין גאס, אזא חזיר ווי ארטער סאמעט קען זיך דרייען אין גאס, אזא חזיר ווי יחיאל בראנער קען זיך דרייען אין גאס מיט ליצנות, מען קומט צום דזשאדזש ער נעמט א ליגעל עיד לויער און ער זאגט נע ס'ארבעט נישט פייזער מאכט נישט גוטע גוטע מעדע. מעדעצינען, און שטעל דיר פאר, יחזקאל טייטלבוים שרייט אויך די זעלבע, פייזער מאכט שלעכטע מעדעצינען, סא אים האט עס געמאכט אז ער זאל קריגן א קישוי אבר, כאטשיג ס'איז געמאכט פשוט ס'זאל אים ארויסשטופן די וואסער, און פאר יחיאל בראנער ארבעט עס נישט ווייל ער איז נאך ווייטער משוגע לויפט ער נאך נאך קינדער, עניוועי, סא דאס וויל איך ענק זאגן, דאס איז ברעיקינג ניוז, די באדאם ליין איז, די עף בי איי איז אריינגעמישט, נאר איך האב נישט געקענט אנקומען צו די עף בי איי, עף בי איי האט מיך אמאל אנגערופן, זיי האבן יא געוואלט העלפן, אבער זיי האבן נאר געוואלט העלפן טאמער ס'גייט אינטערסטעיט שמינטערסטעיט, און אז מ'האט נישט גענומען אינטערסטעיט איז וואס? איז אנבעליוועבל! און יעצט האבן זיי שוין דערהערט מיין געוויינס, און נאך צוויי יאר האט געדוירט פשוט די קאנעקשאן צוצוקומען אז די עף בי איי זאל דאס אויסהערן, און היינט אז מ'האט עס אויסגעהערט האט מען עס אריינגעלייגט אין די טרעפיקינג קריימס. האט מען אריינגעשלעפט אין דעם די יונייטעד נעישאנס. און ממילא איז אויסגעקומען אז מדינת ישראל טוט יעצט קאנפראנטן די יונייטעד נעישאנס. יעצט ווען כ'האב אנגעהויבן די זאך, די מישן, איז געווען אסאך וואס האבן געלאכט פון מיר, זאגט דו משוגע צודרייטער דו וועסט נישט צוקומען צו די עף בי איי, וואס האסטו מיט די עף בי איי? און אסאך האבן געזאגט דו טארסט עס נישט טון ווייל דו ברענגסט אונטער גאנץ אידנטום, דו ברענגסט אונטער ממש דו מאכסט א חורבן, האב איך פאר ביידע געענפערט. פון די ערשטע וואס האבן געזאגט כ'וועל נישט צוקומען האב איך געזאגט ליסן איך דארף טון וואס איך קען און מער פון דעם קען איך נישט און די וואס האבן געטענה'ט אז דו ברענגסט אונטער אידנטום איז וויל איך ענק זאגן קיינער ברענגט נישט אונטער אידנטום אזוי ביטערליך ווי א חזיר וואס ער טאטשט קינדער. שוין, און ברוך השם אז מ'האלט שוין דא, דאס איז נאך א סטעפ פארווערד, און מען האפט מיר אריינצוברענגען די מלחמה דורך די יו ען, פונעם כנסת, פון ארץ ישראל אריין אויף אמעריקע אויכעט, צו ווייזן קוק אז אין ארץ ישראל האט זיך די יונייטעד נעישאנס צוגעשטעלט און לאזן זיי זיך דא אויך צושטעלן, און פון דעם וועט עס מערטשעם גיין ווייטער, און עס וועט אנקומען אז מ'עט רעדן דערפון אין קאנגרעס. געזעץ, און אז מ'וועט רעדן אין קאנגרעס וועט ווערן א גאנצע מאוומענט, און די רבנים וועלן זיך אויסלערנען אז יעדן וועם זיי האבן געבעקט, די אלע רבנים וועלן באצאלן א ביטערע פרייז פאר דעם, ביקאויז דאס הייסט אינטרודינג אין דזשאסטיס, נאר ביז יעצט יו ווער עיבל טו געט אוועי וויט איט, און יעצט וועט מען נישט קענען, גייט זיין א גרויסע אינוועסטיגעישן האפענטליך אויף דעם גאנצן די עי'ס אפיס סיי אין ווילימסבורג און סיי אין מאנסי, און אפילו אין מאנרא, אפילו אין דעם הייליגן מאנרא, וואס זיי טוען אויכעט כל דבר אסור. מיט דעם וויטריאל וואס ער איז דער סופאוזינגלי די וואטעווער הי איז זיין טייטל, אלעס גייט ארויסקומען, אונז סעיוו מיר יעדן קעיס מיט יעדן דעטעבעיס, אונז ווייס מיר פונקטליך אלעס און אונז פיילן מיר דאס אוועק, ווייל דאס איז איינע פון די געוואלדיגע אקאמפלישמענטס מיטן אייבערשטנ'ס הילף דעט ווער גאואינג פארווארד. יעצט האב איך געוואלט צוריקקומען צו די דברים העומדים על הפרק, ס'דא א אינגערמאן וואס ער הייסט סרולי שטיין, סרול אברהם שטיין נאך זיין זיידן, סרול אברהם, די פלאטיטשענער רב. יעצט, דער פלאטיטשענער איז געווען א פעיקער, א בלאפער. א פעיקער. ער האט דאך קודם געווען, ער איז געווען א תלמיד פון יח"ל, יח"ל איז ישיבת חכמי לובלין. למעשה איז ער געקומען דא אויף אמעריקא, האט ער גערעדט פאר אגודה, ס'איז געווען א מחיה. נאכדעם האט אים סאטמאר געהיידזשעקט, זיי האבן אים צוגעזאגט אפאר טאלער מער. האט ער אנגעהויבן צו רעדן קעגן די אגודה, האט אנגעהויבן צו רעדן פאר סאטמאר. ויהי היום, זאגט ער פארן רבי'ן, ווייסט רבי, מיט דעם וואס איך רעד פאר סאטמאר, האב איך באקומען זייער אסאך שונאים, זאגט אים די רבי די א זאג זאג זיי, לאך דיך אויס, זאג זיי אז די טוסט עס נאר פאר געלט, זאג זיי די האלטסט נישט ביי דעם אלעם וואס די רעדסט, דאס איז געווען פלאטיטשען, א פעיקער, א בלאפער, ווי מהאט געגעבן געלט האט ער גערעדט. אין מונקאטש פלעגט מען זאגן, איינער האט געפרעגט וואס טוען דא די אידן אין מונקאטש, זאגט ער זיי זאגן עדות, פרעגט מען ו ו אויף וואס זאגן זיי עדות, זאגט ער גארנישט ווי מען צאלט, עניוועי איז דא האסטו דעם אייניקל ער איז אויכעט קאנפיוזד און מיקסד אפ ער וויל ווערן א מיידל, יעצט. איך וויל פארשטיין, דער מענדל זיין טאטע איז געווען א געוואלדיגער עזות פנים קעגן די מלחמה וואס אונז פיר מיר, האט זיך אויפגעשטעלט און ער האט געזאגט א דרשה אויף זאליקא'ס האטליין נישט יעצט זעקס זיבן יאר צוריק און ער האט מיך אראפגעריסן כאחד הריקים ער האט געזאגט אז איך בין דער וואס איך ברענג אונטער די גאנצע יוגענט ווען נישט איך וואלטן זיי נישט געוויסט גארנישט איך טוה זיי אויפקלערן. דאס אז ברוך מרדכי האט יעדן אויפגעקלערט און געוויזן אלעס וואס מען טאר נישט, דאס איז נישט געווען קיין פראבלעם, ווייל יענער הייסט ברוך מרדכי לעבאוויטש, ער הייסט נישט נחום ראזענבערג. און דאס אז ארטער סאמעט הרג'ט שוין קינדער יארן איז אויך נישט געווען קיין פראבלעם, ווייל ער הייסט ארטער סאמעט. און אז יחיאל בראנער האט געטון יארן לאנג אלע מיעסע זאכן מיט קינדער, האט אויך קיינעם נישט געבאדערט. איין נחום ראזענבערג, ער ברענגט אונטער אידישקייט. זיי זענען גערעכט געווען, ווייל זיי האבן געוואלט באהאלטן פארוואס דער דור איז אזוי געזינקען און געפאלן, האבן זיי געקלערט זיי מוזן כאפן א נייעם טארגעט, נחום ראזנבערג, איי מיין האטליין האט זיך אנגעהויבן אכט יאר צוריק, און מען האט שוין דא מכשיל געווען קינדער פערציג יאר, שוין, אויף דעם, דאס עסטו שוין דארפן ענטפערן, איינער האט אמאל געזאגט אז מען נישט בארגן פופציג טויזנט דאלער, זאגן דיין טאכטער איז א זונה, הע, זאגט ער, כ'האב דאך נישט קיין קינדער אינגאנצן, כ'בין דאך ליידער אן עקר, זאגט ער, דאס עסטו שוין ענטפערן, עניוועי, האט ער מיך אראפגעריסן. יעצט איז פעיבעק טיים. ס'האט זיך אויסגעוויזן מענדל שטיין האט א קראנקע שטוב, אויסער דעם וואס ס'האט זיך געמאכט דא פאר א נקבה, דער סרול אברהם, האט ער אנדערע אויך אפגעפארענע קינדער. האב איך געוואלט פארשטיין, די גמרא זאגט. אין פרק החליל אין מסכת סוכה דף נ"ו עמוד ב', תנו רבנן, האבן די רבנים געלערנט מעשה, ס'איז געווען א מעשה במרים בת בילגה,

עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל, ווילאנג עסטו אויפעסן דאס געלט פון די אידן ווייל מ'האט דארטן געמאכט קרבנות, ואי אתה עומד עליהם בשעת הדחק, און ווען ס'קומט די שעת הדחק קענסטו זיי נישט העלפן. יעצט געמיינט האט זי אויפן אייבערשטן חס ושלום, זי האט געקלאפט דעם מזבח אבער געמיינט האט זי דעם אייבערשטן. אבער אינטערעסאנט ווי אינטערעסאנט אז עם כל זה האט זי געגלייבט ס'איז דא א באשעפער. ס'האט איר נאר וויי געטון פארוואס דער אייבישטער העלפט נישט יעצט די אידן בשעת צרה. יעצט מ'קען זאגן נאך א אינטערעסאנטן געדאנק, ס'לאזט זיך זאגן, זי האט געזאגט לוקוס לוקוס וואלף וואלף, ווייל ס'שטייט אז ווען ס'איז פארברענט געווארן די קרבנות איז עס אראפגעקומען דער פייער כדמות אריה ווי א לייב, און שפעטער ווען די אידן האבן געזינדיגט איז אראפגעקומען דער פייער נישט אזוי ווי א לייב נאר ווי א הונט. יעצט, א וואלף ענדלט שטארק צו א הונט. זי האט נישט געוואלט זאגן הונט, הונט, ווייל זי האט אויף אזויפיל דרך ארץ האט זי נאך געהאט אויף מזבח, פארן מזבח, האט זי געזאגט, וואלף, וואלף. יעצט, די מרים בת בילגה איז געווען פונעם משמר פון בילגה. יעצט, כשנכנסו יוונים להיכל זאגט רשי בימי מתתיהו בן יוחנן, לוקוס, לוקוס זאגט רשי זאב, דאס איז א וואלף, אויף יווניש. יעצט, זאגט די גמרא ווייטער.

האט אים ר' משה געזאגט זייער פשוט, ווען יענער איד איז אהיים געקומען שבת האט ער געמאכט א שווייג, האט זיך שנעל אפגעבענטשט, געגעסן, אפגעבענטשט, און ער געלאפן ארבעטן, אינדערפרי איז ער אויפגעשטאנען מיטן זיבענער מנין, און ער האט געדאוונט ניין האט ער געארבעט, מילא האט ער נישט געהאט קיין פראבלעם מיטן שבת, דו ביסט אהיים געקומען האסטו געזאגט אזוי פרייטאג נאכמיטאג, אוי דער שבת, ווען נישט דער שבת וואלט איך געהאט ווי צו ארבעטן זונטאג, אזוי ווי ס'איז דער שבת און איך קען נישט ארבעטן שבת און אלץ איז געווען דער שבת, דער שולד דער שבת און נאכאמאל אוי דער שבת און דער שבת דער שבת. די קינדער האבן געהערט אוי דער שבת דער שבת דער שבת האבן זיי באקומען זייער א שלעכטן טעיסט אין זייער מויל פונעם שבת, כאילו דער שבת ווערט שאפט אן אלע צרות. יענער איד האט נישט געשאלטן דעם שבת, ער האט נישט גערעדט שלעכטס אויפן שבת, ער איז נאר נישט געווען קיין שומר שבת. זאגט ער במילא זענען זיי געווארן שומרי שבת און די ביסט געווארן א פיינט פארן שבת ווייל האסט געהערט אז מען רעדט צאם אויפן שבת. מענדל, די האסט מסתם צאם גערעדט אויף אלע ערליכע אידן, די האסט מסתם יעדן געטשעפעט און במילא אז האסט יעדן געטשעפעט און האסט אויף יעדן צאם גערעדט, קומט זיך דיר נעבעך אזאלכע קינדער? איז במילא ווייס איך נישט וויאזוי האסטו א רעכט אונזערע קינדער מחנך צו זיין? מען דארף דיך ארויסווארפן פון חינוך און די זאלסט גיין פאר אל די גוטע יאר, אפשר זאלסטו גיין צו די אגודה, צוריק אויפלעבן דיין זיידענס ירושה. די אגודה קען דיך יוזן אז דו ביסט א גוטע רעדנער, כ'ווייס נישט צו דו ביסט, נאר אויב דו ביסט קענען זיי דיך יוזן. יעצט כ'האב געוואלט וויסן, דער מענדלשטיין איז א מחנך אין מבוי התלמוד, ער האט אונטער זיך הונדערטער תלמידים, כ'האב געוואלט וויסן וויאזוי מעג ער בלייבן ווייטער אין חינוך. וויאזוי? די אייגענע שטוב האט ער נישט געקענט אויפברענגען, דער זון האט אפגעשטעלט אזא שטיקל וואס קיינער האט נאכנישט באוויזן אין אונזערע קרייזן, און ער איז דער וואס אונז טראסט מיר אים מיט אונזערע קינדער? איך איך איך פארשטיי עס אינגאנצן נישט. עט ליעסט מען זאל אים כאטש מעביר זיין פון חינוך. וועלכער טאטע פילט קאמפארטעבל אז ער איז דער מחנך פון זיין זון? ס'איז אנבעליוועבל, און מענטשן קוקן דאס צו און זיי לאזן עס. מענטשן וואונדערן זיך וויאזוי איז דאס אז. מען האט געוויסט פאר ווארלד וואר טו אז ס'גייט קומען א מלחמה, מען האט שוין אויסגעהארגעט טשעכן, פארוואס איז מען געבליבן אין פוילן און נאכדעם אין אונגערן? מענטשן קענען עס נישט פארשטיין. יעצט די תירוץ איז פשוט, אונז טוהן מיר דעם זעלבן מיסטעיק יעצט נאכאמאל. ס'האט זיך געדארפט צאמזעצן אלע טאטעס מיט די הנהלה און זאגן, מענדלשטיין קען קיין מחנך נישט זיין. אונזערע קינדער זענען אין דזשעפערדי, קוק וואסארא דור ער האט אויפגעשטעלט. און כדי ער זאל זיך ריינוואשן זיין דור, האט ער געטון א מורא'דיגע זאך, ער האט גענומען נחום ראזענבערג און ער האט אים באשמוצט אויפן זאליקא'ס האטליין, ווייזט דאך ער טוט פאר חינוך, און למעשה האט ער גארנישט געטון, ער האט אומגעברענגט זיין שטוב, און איך ווייס נאך נישט וויאזוי די תלמידים זעהן דארט אויס, איך קען נישט די חברה פון מבוי התלמוד. יעצט איז דא נאך א זאך, מענטשן האבן מיך אפגעקאלט איך זאל נישט רעדן דערפון, קודם זיי האבן געוואלט בעקן שטיין, זיי האבן געזאגט אז זיי ווילן נישט מאכן אזא. פיינע משפחה זאל אזוי פאלן, אבער זיי האבן גענוצט א תירוץ אז די קינדער, די קינדער האבן נישט וויסן, די קינדער אזוי, דו טוסט אויפקלערן די קינדער, וויל איך דיר זאגן, איך בין יעצט נישט אין ווילימסבורג, איך בוי דא יעצט א מקווה אין פלארידע, איך בין יעצט אין פלארידע אבער נישט פאר וויקעישן, און איך בין זייער ווייט פון מיאמי און נארט מיאמי ווי דער עולם איז, זייער ווייט, איך בין מסתם דרײַ שעה צו פארן פון דארט, על כל פנים איך קריג א טעלעפאן קאל מוצאי שבת אז יעדער אין שול, קינדער, בחורים, יעדער האט גערעדט פון די מעשה פון שטיין, איז די אלע הערן דאך נישט מיין האטליין, דאס איז דאך מבוי התלמוד תלמידים, איינער האט מיר געזאגט איינער לערנט אין מבוי התלמוד, זיי טארן דאך נישט הערן מיין האטליין, און דאס לצנות איז אזוי גרויס געווען אז איינער האט געפרעגט וואסערע ברכה מאכט ער, וואס שלא עשני אשה צו שעשני כרצונו, זאגט א צווייטער ער קען נישט מאכן שעשני כרצונו ווייל דער אייבערשטער האט אים נישט אזוי געמאכט, ער האט זיך אליין געמאכט. און שלא עשני אשה קען ער דאך נישט מאכן ווייל ער איז אן אשה. דאס הערט ער ווי א צווייטער בחור א עלטערער פרעגט אן אנדערן, ער איז דאך א משוגענער, האט זיך געמאכט צו זיין א מיידל, א פרוי גייט אין מקווה איין מאל א חודש צאלט זי צוואנציג דאלער, און א מאן גייט יעדן טאג אין מקווה און ס'קאסט אינגאנצן פינף דאלער מקווה געלט, ער איז דאך א משוגענער, ס'קאסט אים יעצט פופצן דאלער מער, איך רעד דאס א געשפרעך פון בחורים, ער האט זיך קיינמאל נישט גערעדט אז א פרוי גייט אין מקווה, צוואנציג דאלער, סאו ס'איז נישט מיין האטליין, דער רבי האט דער הייליגע דברי יואל האט געזאגט עטס ווייסט נישט וואס די קינדער ווייסן אלץ, און אונז דארפן לעבן אין דעם ריאליטי, כ'האב ענק געזאגט, כ'האב אמאל געמאכט א מקווה אין פלעטבוש, א כלים מקווה, און דער רב האט מיר געזאגט איך זאל קומען, כ'האב גערעדט וועגן די מסירות נפש פון רוסישע פרויען, זאגט ער קום רעדן דא ביי אונז אין חדר מאכן אין די סקול א פלאץ, קום אריין אין די. סקול זעה איך ס'אלץ מיידלעך, מיידלעך מיט האר, כ'מיין נישט אפגעשניטן, ס'איז פרעג איך דעם רב דו ביסט אוט אוו יור מיינד דא זאל איך רעדן מיט זיי וועגן מקווה וועגן טהרת המשפחה וועגן מסירת נפש זאגט ער הער אויס דאס איז די צוועלפטע קלאס און דעי קענען יעדע הלכה אין הלכות נידה קענסטו פארהערן טאמער האבן זיי איין זאך נישט וויסן וועל איך זיי יעצט אויסלערנען דעי נאו עווריטינג פרעג איך וואס איז דאס משוגעת ביטע ליסן ביי אונז גייען די מיידלעך אויס מיילא די מיידלעך גייען אויס דארף איך נישט זיי זאלן אהיימקומען מיט אן עקסידענט אז איינע איז פרעגנענט זאג איך זיי לכתחילה ס'איז דא שומרת נגיעה דארפסט אים אפילו נישט געבן קיין הענדשעיק און אונז טומיר זיי צוגרייטן צו די גאס וויאזוי די גאס זעהט אויס דעמאלטס האב איך אנגעהויבן צו רעדן מיט זיי ס'איז געווען א דרשה פון איבער צוויי שעה ממש מתוק מדבש געווען נאכדעם האט ער מיך גערופן נאכאמאל איך בין געקומען א יאר שפעטער נאכאמאל. נאכדעם איז דער רב נעבעך אוועק, און יעצט איז דא אן אנדערע רב, אבער ס'איז נישט וויכטיג, למעשה דאס מוז מען אנהייבן צו פארשטיין, ווי העוו טו פעיס ריאליטי, אין וואס פאר א וועלט מיר לעבן מיר, איך האב געהאט צו טוהן מיט סקווער א לאנגע צייט, היינט טרייען זיי שוין אליין צו פארעכטן, איז געווען א מיידל וואס האט מיר געזאגט, מיר עס געזאגט, דער בחור פון סקווער האט איר איינגערעדט, ווי לאנג מען ווערט נישט פרעגנענט, האט מען נישט עובר געווען קיין איסור. ער האט נישט געוואוסט אז א מיידל פון ווען זי האט באקומען די פיריעד ביי די צוועלף, צי אפילו פריער, היינט באקומען מיידלעך אפילו ביי די צען און ביי די עלף די פיריעד, ווייל היינט עסט מען זייער אסאך גוטע עסן וואס אמאל האט מען נישט געהאט, ס'האט מיר דערציילט א איד אז ער איז געגאנגען אמאל שלאפן און איז געווען הונגעריג, דער טאטע האט נישט געהאט וואס צו געבן אויפן טיש, האט ער געגעבן א קרעכץ, האט אים דער טאטע אזאלעכע צוויי פראסקעס דערלאנגט, זאלסט מיר דאנקען פאר די נעכטיגע סעודה און נישט קרעכצן אז דו האסט נישט היינט א סעודה. נישט געהאט צו עסן, היינט איז דא די אלע גוטע עסן זאכן וואס זענען מרבה די זרע, וואס זענען מרבה די דם, און ס'איז דא ווייטעמינס, סא היינט איז אן אנדערע וועלט, עכ"פ פון ווען זי קריגט איר וסת איז זי, אנצורירן איז אזוי ווי מען רירט אן א פיר הונדערט וואלט די טערד רעיל אין די טרעין, מען ווערט פארברענט אויפן פלאץ, און דאס מוז מען היינט לערנען אין יעדן סקול. ס'איז דא די ליטווישע מיידלעך די זענען שוין עלטער, די האט מען אויסגעלערנט. ער זאגט איך בין א שומרת נגיעה, איך האב דיר נישט געגעבן די הענט, ווייסט מיט וועמען דו גייסט איין, און ממילא טוט זי זיכער היטן טהרת המשפחה, סאו ס'איז א גרויסע חכמה מ'האט נישט געלערנט די מיידלעך, און ס'איז געווען עטליכע פרעגנענסיס, איך בין געווען אינוואלווד אין א קעיס וואס דער דאקטער האט געזאגט אז איך מאך אן אבארשן, האט די מאמע געשריגן איך לא' נישט איך בין א איד, דער רעבע לא' נישט איך ווייס וואס, האט דער דאקטער געזאגט ליסן די מיידל פאלט צוזאמען ענד. איטס נאט גאנא העפן, איך וועל עס מאכן, איך בין א דאקטער, און ער האט עס געמאכט. און א צווייטע איז געווען א מעשה וואס מען האט אוועק געגעבן דאס קינד ערגעץ אין די שווייץ, דעטס אלל דעדלי ראנג. דער מוהרא"ש רבי לעזער שלמה שיק האט געהאלטן אז מען דארף חתונה מאכן קינדער ביי די דרייצן, ווייל די רמ"א זאגט אזוי, איז א גרויסע מצוה מן המובחר גראד חתונה צו מאכן. איך זיך ווען איך האב געמאכט דארט די מקוה איז געווען א פערצן יעריגער בחור מיט א דרייצן יעריג מיידל, זיי האבן חתונה געהאט און ס'איז געווען נאך אזא חתונה, און ביינאכט, זיי האבן זיך דאך גוט געקענט פון די סקול און פון זענען דאך אויפגעוואקסן אין יבניאל, ביינאכט האבן זיי זיך געטוישט די ווייבער, איך מיין ס'איז דאך נאר א געים, ענד דעטס דעדלי ראנג, איך האב אים דעמאלטס זייער שטארק מוסר געזאגט, ווי קומסטו צו טון אזא זאך? ווילסט חתונה מאכן יונג געזונטערהייט אבער לערן אויס די קינדער אביסל פעקטס אוו לייף. יעצט קאלט מיך איינער אפ אז ס'איז געווען יעצט אויך א מעשה מיט מחליפין נשותיהם, אבער זיי שוין געווען צוואנציג, זיי האבן אויך געמיינט ס'איז א געים, און איינע איז א פרומע געווען און זי האט פארציילט פארן רב און די רב האט געזאגט די איז אסור לבעלה און יענע איז אסור לבעלה, ס'איז אלס זאכן וואס מ'דארף אנהייבן צו לערנען רבותי, יעצט ס'איז דא א סייט, א אינטערנעט סייט פון די טמא'נע כלי, ברענגט ער דארטן אז ס'איז אן אלארמינג רעיט, ס'הייסט ס'איז א מורא'דיגע הויכע רעיט. פון די אלע וואס זיי מאכן זיך פאר א נקבה און נאכדעם קאמיטן זיי סועסייד וויטין טו יערס, אזוי ברענגט ער דארט, וויטין טו יערס קאמיטן זיי סועסייד, קאוז קודם זענען נישט וועלקאם ביי די פימעילס אויך נישט, ס'איז נישט אזוי ווי דו האסט אריבער געדזשאמפט צו א פימעיל און זאגן זיי דיר העי יו דיד א גוד דזשאב, זיי ווילן אויך נישט מיט דיר האנדלען, א פימעיל איז נאר דעמאלטס א שיינע זאך ווען דער אייבערשטער האט עס אזוי קריעיטעד אלס א פימעיל. שי קען גיוו בּירט, זי האט בּריסטן, זאל קענען געבּן פאר א קינד צו טרינקען, ס'זאל נישט שטארבּן, ארייט היינט שטארבּט מען נישט ווייל ס'איז דא די אלע פארמולעס, אבּער אמאל אין דער אלטער היים איז דאס געווען, א פרוי האט ליבּ צו נורישן, דאס איז איר האבּי, צו געבּן, טו גיוו פראם הערסעלף, אבּער דער פערד האט דאך גארנישט צו געבּן, קיין מילך קומט אים נישט, קיין בּעבּי קען ער נישט דעליווערן, סאו וואט איז הי קאנטריבּיוטינג, סאו די פימעילס שאקלען זיך אפ פון דעם משוגענעם, און ווידעראום די מעיל לאכט נעבּעך פון אים. ער האט גענומען אזא פיינעם גיפט א כח המולד און ער האט זיך אפגעהארגעט, יעצט איינער פרעגט דארטן איין בחור דעם צווייטן ווען זיין זון וועט דארפן זאגן קדיש נאך אים, נאך וועם וועט ער זאגן נאכן יונגלישן נאמען צו נאכן מיידלישן, זאגט א צווייטער אז נאך אזא שייגעץ און אזא בהמה דארף מען קיין קדיש נישט זאגן, דאס אלץ געשפרעכן פון יונגע בחורים און עטס האלטס אז דער עולם ווייסט גארנישט, הא הא הא. פרעגט אן אנדערער, ווען מ'עט זאגן א קל מלא נאך אים, וואס וועט מען זאגן? זאגט אים יענער, און וואס אויף דעס זארגסטו דיך? און וואס מ'עט לייגן אויף די מצבה זארגסטו דיך נישט? זאגט ער, דער סוף וועט זיין מסתמא טייטש מ'זאל אים קרימעיטן, מ'זאל אים פארברענען. דאס איז קלאר אז ער איז צומישט. די שאלה איז נאר וויאזוי דאס איז געקומען, ווייל ער איז דאך געווען אמאל א נארמאלער מענטש. יעצט. איך האב אים נישט אין מיין דעטעבעיס, אבער איין זאך קען איך ענק זאגן, איך האב אן אנדערן אין מיין דעטעבעיס, דער עפשטיין וואס האט חתונה געהאט אין די קירכע. איך האב פונקטליך זיין אינפארמעישן ווער ס'האט אים מאלעסטעד. אויב עטס געדענקט, ס'איז געווען אמאל א מענטש אין סאטמאר. א מלמד, ער האט געהייסן מייזעלס, ער איז דאכט זיך מיר א שוואגער מיט דעם מענדל שטיין, ער האט מאלעסטעד דעם עפשטיין. איך רעד אביסל באריכות, אז זיין מאמע איז געקומען צו מיר אהיים, זי האט מיר פארציילט, און ער האט זיך אלץ אויפגעפירט נארמאל זיין מאמע זאל נישט וויסן ווי ער האלט, און. יעצט האט עס נעבעך ארויסגעקראכט, און וואס האט מען געטון מיט דעם מלמד מייזעלס? מען האט אים געמאכט אז ער זאל ווערן אין אפיס דער טרענספארטעישן מענעדזשער, כ'רעד דערפון באלד באריכות, און דאס איז אונזער חינוך געווען, יעדער האט געמעגט טון אלעס, כ'האב יעצט געזען זיי האבן ארויפגעלייגט א מורא'דיגע זאך, זיי האבן ארויפגעלייגט. א דאקומענטרי, די זעלבע זאך טוט זיך אין אלע קאלעדזשעס, יעדער זאגט מען נעמט שטרענג סעקשועל אביוז, איז בקיצור למעשה, איינער הייסט באצאלן א פיין פון פֿינף און זיבעציק דאלער איינער הייסט אזוי און אזוי, און מען האט זיך גענומען איבער זיי, און ס'איז דא א טייטל וואס הייסט טייטל נאמבער נײַן, אונטער דעם איז יעדער סטודענט פראטעקטעד, און איך וויל זאגן פאר אלע בחורים, דו גייסט אין א ישיבה, די פעדערל גאווערמענט געט געלט פאר די קאלעדזשעס און פאר די ישיבות,

זיי האבן גערעיפט מיידלעך אויף די קעמפעסעס, זיי האבן זיי געלאזט שפילן געהעריג קאלעדזש פוטבאל און קאלעדזש בעסקעטבאל, יעצט אויב עטס געדענקטס אפאר יאר צוריק, בערך דריי יאר צוריק איז געווען פען סטעיט יוניווערסיטי, זיי זענען ארויסגעקומען, מען האט גערעיפט און זיי האבן געפאנישט, ס'איז געווען געפערליך, מיליאנער און מיליאנער דאלער, יעצט וואס איז געשען איז, די אלע רייכע מענטשן וואס זיי פלעגן שיקן אין די שענסטע קאלעדזשעס, און טאמער ס'איז געווען א רעיפ און מ'האט עס פארשוויגן, האבן זיי אנגעהויבן צו רעדן דערפון. זיי האבן געזאגט זיי געבן נישט דאנעישאנס. ס'האט שאדן געמאכט דרײַ הונדערט און פֿופֿציק מיליאן דאלער דעם יאר אליינס פון דאנעישאנס פאר אלע קאלעדזשעס פון פרייוועט סעקטארס. סא זיי האבן זיך שוין אויסגעלערנט, די געים איז אווער. אמאל פלעגן זיי זאגן, איף יו סי סאמטינג אן א סטאר, איינער וואס ער שפילט זייער גוט, דאונט איווען. איגנאר איט, דאונט איווען מעיק ען אישו אוט אוו איט, און היינט האט מען זיך גענומען, און די זעלבע זאג איך אן יעצט פאר אלע ישיבה בחורים, עטס זאלטס וויסן, טאמער די גאווערמענט ווערט געוואויר אז מען רעיפט בחורים, אדער אז בחורים טוען מעשי נבלה, און דער עולם האלט עס נישט ביים פארשווייגן, זאלט איר אפקאלן די גאווערמענט, עטס זענט אלע פראטעקטעד און די סקולס מוזן ענק פראטעקטן, און ער וועט אנמאכן אזוי מען האט אנגעמאכט קאנסענט מיט די אלע שטותים איז געשטארבן ווייל אלע קאלעדזשעס האבן עס גענוצט ענד דעי קענט געט עוועי וויט איט, סאו איך בעט דעם עולם איף יו פיל יו אר ביאינג אינטימידעיטעד אר סעקשועלי אביוזד, זאלסט גראד רופן די גאווערמענט, די וואס זיי געבן די פעל גרענט צו די וואס זיי געבן די קאלעדזש פראגרעמס, און די זעלבע איז אויב מען ווארפט דיך ארויס, מען נעמט דיך נישט אריין, טו די זעלבע זאך. ס'מוז עס זיך ענדיגן דאס רשעות, און קומען זאגן אה די תורה הקדושה לאזט נישט ס'הייסט מסירה, ניין ניין ניין ניין ס'הייסט רשעות אין דעם נאמען פון אומברענגען כלל ישראל, דאס וואס זיי טוען, און מען נעמט עס היינט שטרענג, איז שוין נישט די דזשאוקס האבן זיך שוין אויפגעהערט. זיך שוין אויפגעהערט איבעראל, ברוך השם. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. איך טריי נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם, אונז לעב מיר אין א פאלשע וועלט, און ס'איז די געקומען די צייט מען זאל שוין אנהייבן צו ריעלייזן אז מאלעסטינג העלפט נישט, ס'הארגעט אוועק די מענטש, ס'שפילט זיך אויס ביי יעדן אנדערש. יעצט ווער ס'האט דעם שטיין מאלעסטעט אדער וואס האב איך נאכנישט פונקטליך, אבער מ'זעהט אז ער איז צומישט, מ'זעהט. ער איז א מחלל שבת געווען, מען זעהט אז ער האט געטוהן אזא ווילדע משוגענע זאך, און ממילא דארף מען אונז רעדן פון דעם אין אלע תלמוד תורה'ס, און אין אלע חדרים, און אין אלע דעי סקולס, און אין אלע מיידל סקולס. איך וויל פרעגן א זאך, ס'איז געווען א צייט ווען מען האט באמבעדירט ארץ ישראל, מען האט אריין געווארפן אזאלעכע מיסילס, האט מען אויסגעלערנט אלע קינדער אז זאלן גיין מיט א מעסק, פארוואס האסטו געדארפט אויסלערנען די קינדער? האסט געדארפט מאכן א שווייג און ס'וואלט גארנישט געשען. סאו אבוויעסלי ווען מ'ווארפט אריין פויזן אריבער די גרעניץ געשעט יא עפעס. מ'האט אין אונז אריינגעווארפן אזויפיל פויזן, אונז לעב מיר אין איינע פון די נידריגסטע שטעט פון זנות אין די וועלט, ניו יארק, די צייטונגען זענען אפן, די געשפריך פון די קינדער זענען אפן, ס'כמעט נישט דא איין בית אשר אין שם מת, קומט אהיים א זון א אפגעפארענער און רעדט מיעסע ווערטער, און ער טוט אויפקלערן די אנדערע ברידער און שוועסטער כדי זיי זאלן אויכעט מיטקומען מיט זיין שייגעץ שטיק, און מען דארף וויסן אז דאס איז דער מצב ענד ווי העוו טו ווארק וויט איט, און ביז ווילאנג אונז וועלן דאס נישט פארשטיין געבן מיר אונז א ראנג חינוך. יעצט עטס זארגטס ענק וואס די קינדער ווייסן אלץ, אין דעם געשפרעך פון די קינדער האב איך באקומען א גאנצע באריכות אז די קינדער האבן דן געווען אז אויב איינער פארלירט א טאטן ווייל ער מאכט זיך א דזשענדער טויש, צי הייסט ער א יתום מאב צי נישט? אויב יא, צי דארף ער האלטן אבילות געהעריג אדער ער באקומט א ברעיק? ווייל סוף כל סוף לעבט דאך זיין טאטע יעצט אויך, וואס איז וועגן רייסן זיך קריעה און האלטן אבילות? אדער זיצט מען נאר שבעה אן א קדיש, אדער קדיש אן א שבעה, און אפשר דארף מען שוין זיצן שבעה נאכן און זאגן קדיש, ווייל ער איז דאך אן אנדערע מענטש, און וואס איז וועגן קריעה רייסן? אויך דארף מען אים גיין מנחם אבל זיין. יעצט איז דא א דין א גר שנתגייר כקטן שנולד דמי צו האט ער א דין ווי א נייע בעריה חדשה און זיי האבן נישט קיין שייכות מיט דעם טאטן. יעצט זיי פרעגן די קינדער צו מ'דארף מאכן א ברכת הטוב והמיטיב ווייל זיי האבן נאך א מאמע'ן יעצט. און וואס איז מיט א שהחיינו? זאגט א יונגל איך מיין מ'זאל מאכן ברוך משנה הבריות. למעשה איך וויל אז די מחנכים זאלן אנהייבן צו פארשטיין יו אר אנדערעסטימעיטינג די נאלידזש אוו די טשילדרען אין טודעיס עידזש. פלעיס ענד טיים. די בדחנים אויף די חתונה וועלן האבן א פראבלעם ווען מ'וועט מאכן א מצוה טאנץ, איך האלט אז מ'זאל רופן דעם שווארץ דעם בדחן, העהעהה וואלט געטויגט אויפצורופן אזא איינעם, ס'דארף ווען זיין א ביליגע פרייז פאר אזא בדחנות ווייל למעשה מ'קען גראמען סיי ער און סיי זי, מיט אנדערע ווערטער מ'דארף זיך נישט אסאך פלאגן צאמצושטעלן דאס גראמען, סאו רבותי לעט'ס ליוו אין ריאליטי, מ'האלט שוין דא. דארף מען שוין אנהייבן צו זעהן אז מ'דארף לעבן אין ריאליטי. איך האב געזעהן אז ס'איז דא יעצט א נייע זאך אין די האספיטעלס אז מ'מאכט א טרענספלענט פון א וומב. אז מ'נעמט ארויס א וומב פון א פרוי וואס זי וויל שוין נישט האבן קינדער, און ס'איז דא א פרוי וואס זי האט א געדעמעדזשטע וומב און זי קען נישט האבן קינדער, מאכט מען א טרענספלענט. בקיצור. די נעקסטע סטעפ דארף זיין אז סרול אברהם שטיין זאל מאכן א טרענספלענט פון א וומב, אפשר קען ער יא נאך האבן א בעיבי, הו נאוס. יעצט די אלע סאטמאר אזיאטישע חיות זענען אלץ געווען ביזי, נחום ראזענבערג ער הארגעט זיין משפחה, ער הארגעט ער הארגעט, זיי האבן געוואלט אז איך זאל אויפהערן מיין האטליין. איך וויל פרעגן סאטמאר, איך וויל ענק פרעגן, ער הארגעט נישט זיין משפחה, ער האט א קינד און ער האט ברידער און שוועסטער, צעלימער רעבעצן איז זיינס א מומע, סאו. פארוואס זענט עטץ נישט געגאנגען רעדן צו אים אז ער זאל נישט הרג'נען זיין משפחה? יעצט אוודאי ווען ער האט געמאכט דעם משוגענע מאוו זענט עטץ שוין נישט געווען אין קאנטראל, אבער ווען ער איז אוועק געגאנגען צו פוטסטעפס, ווען ער האט עולה געווען לתורה אין שבת שחל בו יום כיפור, ווען ער האט איבער געלאזט א ווייב מיט א קינד, פארוואס איז מען אים נישט געגאנגען העלפן? ווייל דאס זעמער אונז, דאס איז סאטמאר מיט אלע אידישע קהילות, מען לאזט יענעם זינקען און מען לאזט יענעם פאלן. גאווערמענט געט מיליאנס אוו דאלערס פאר אזאלכע צובראכענע מענטשן, און דאס נעמען די רבנים אין זייער טאש, און למעשה לאזט מען יעדן פאלן, קיינער איז נישט דא צו זאגן יענעם הייב דיך אויף, סאו בעסיקלי אונז האמיר נישט קיין קאמיוניטי, אונז האמיר גארנישט, מ'האט געלאזט דעם קינד פאלן, כ'ווייס נישט וואס האט אים געקוועטשט די שיך, באט איים שור מ'וואלט געקענט ארבעטן מיט אים, און מיט יעדן קען מען ארבעטן, און ביי אונז גייט פונקט פארקערט אלעס. ביי אונז גייט ווען איינער האט א קינד וואס ס'פארשטייט נישט גוט די לערנען איז בעט מען טויזענט פופצען הונדערט דאלער א וואך פאר טואישען, פון וואו זאל עס דער טאטע נעמען? דער טאטע זעט ער קען עס נישט נעמען קען ער נישט געבן זיין זון קיין העלפ, עווענטשעלי פאלט ער ארויס פון סיסטעם און ער ווערט א גוי, איי ווער זאל טאקע געבן דאס געלט? די גאווערמענט געט געלט, דאס איז דא מיליאנס אוו דאלערס וואס די ראשי ישיבות לייגן אין טאש אריין. ס'איז דא למשל א ישיבה וואס הייסט תלפיות, זיי האבן מורא'דיגע שיינע עדווערטייזמענטס ווי זיי נעמען זיך אויף מיט די בחורים און זיי געבן זיי געלט און זיי מאכן אז זאלן ארבעטן מיט אלעם, למעשה זיי קריגן גרויס געלט פון די גאווערמענט און אויסער דעם נעמען זיי נאך כ'ווייס. איך הער זאגן צוויי טויזנט דאלער א חודש שכר לימוד, פון ווי זאל עס איינער נעמען? און נאכדעם איז עס א פעיק פאוני, ס'איז אינגאנצן א בעיביסיטינג פראגרעם. אין די בראשור וואס זיי טוען אלץ מיט די בחורים, און די בחורים זאגן ס'איז שקר, איך האב גערעדט מיט די בחורים, זיי געבן נישט קיין חינוך, זיי זענען בעיסיקלי נישט מער ווי א בעיביסיטינג פראגרעם, און פאר דעם נעמען זיי גאר גרויס געלט, און זיי שלאגן די בחורים, און זיי טוען אן צרות פאר די בחורים, זיי האבן געהייסן אמאל א בחור ער זאל. פארן מיט א גוי'שע קאר סערוויס, דער בחור האט זיך זייער דערשראקן, און די פלאץ ווי מען גיבט צו דעם חינוך איז אויך נישט געהעריג ליגאל, ס'איז דא העזערד, מען האט יעצט אריינגעגעבן א גרויסן שכח פאר לענטאָל אז ער האט ערלעדיגט אז מען זאל שוין קענען עפענען אין קווינס די ישיבה, כאטשיג ס'איז נישט דא אלעס נאך געמאכט, די סעווענטי סעווען ווייעלעישאנס זענען נאכנישט. פאראכטן, געט מען אים א שכח, נאכדעם ווען א קינד העט חלילה זיך פארברענען דארטן, דעמאלטס וואס העט מען טוהן? אזאלכע רשעים די היינטיגע מחנכים מיט די רבנים, זיי רעכענען זיך נישט מיט יענעם, ס'איז נישט סעיף? שפאר צו! יעדער באווייזט חכמות אויף יענעמס קינדער. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז געווען א איד, דער לובאוויטשער רבי אין קרוינהייטס. געווען אן עלטערע איד. נישט געהאט קיין קינדער, און ער האט פראבירט אז מען זאל שוין דערלעבן משיח'ן, פראבירט אלע סגולות, מאכן פישקעס, צדקה, העלפן אנדערע אידן לייגן תפילין, און אלע גוטע זאכן, בקיצור ער האט אסאך גערעדט פון משיח'ן, ביז דער עולם האט אנגעהויבן צו קלערן אפשר איז ער משיח, פיין, יעצט באמת, איך האב ענק שוין געזאגט אמאל, אז אזוי ווי ס'איז דא דער גורל פונעם גרא, פונקט אזוי איז דא פון אים די בריוון וואס מען קוקט אריין, אויב די ליטווישע מעגן עס טון מיטן גורל הגרא, מעג מען עס טון מיט זיינע זאכן אויך. למעשה איז דא דאס אזוי, מען האט געזעהן אז ער דערלעבט נעבעך נישט משיח'ן, האט מען אנגעהויבן צו טראכטן אסאך מיני וועגן, ס'איז נישט קיין חילוק, אדער האט מען געטראכט ער איז געווען משיח אונז האבן נישט געהאט קיין זכי' ער איז נעבעך אוועק, אדער האט מען געטראכט ער איז נישט געווען משיח האט נאך פראבירט צו ברענגען משיח'ן, און וויל איך ענק זאגן יעצט די ליטווישע האבן דעם זעלבן פראבלעם, ס'איז דא דער סטייפלער גאון, דער היינטיגער, פאר צוויי וואכן צוריק איז געגאנגען הרב שטיינעמאן און האט אים געזאגט אז ער דארף פארן אויף חוץ לארץ, ווייל אין חוץ לארץ מאכט מען עפעס אן אסיפה און גייט צאמנעמען הונדערט מיליאן דאלער מען זאל געבן געלט פאר ישיבות. עניוועי, ער איז געגאנגען זיך געזעגענען מיט רב ק מיטן סטייפלער גאון, האט ער אים געזאגט פאר נישט פאר נישט, משיח קומט שוין נאך די וואך. דערווייל די וואך איז דורך, ער איז נישט געפארן, מען האט נישט געגעבן די געלט, און למעשה משיח איז נאך נישט געקומען. סאו מיט וואס איז ער אנדערש ווי די ליובאוויטשער רבי? פארוואס נעמט מען זיך נישט יעצט מאכן חוזק פון אים? די תירוץ איז. מען דארף פארשטיין, עלטערע אידן, זיי גלייבן א גאנץ לעבן אין ביאת המשיח, און משיח וועט טאקע קומען, נאר די שאלה איז ווער עס וועט עס דערלעבן. איז במילא אז די אידן רעדן פון משיח'ן, דארף מען נישט בכלל, ווי מען זאגט, משים לב זיין פון דעם. מען דארף עס נישט נעמען צו טון א מעשה קעגן א תוכנית וואס מען האט. ווייל לאמיר זאגן ס'איז אמת אז משיח וואלט ווען געקומען און דער שטיינמאן וואלט געווען אין חוץ לארץ, נו וואס איז די גרויסע פראבלעם? שטייט עניוועי משיח וועט קומען דורך חוץ לארץ, ס'דא פון חפץ חיים א בריוו אז ער וועט קומען פון אמעריקע ווייל זיי געבן אסאך צדקה, סא וואס איז די גרויסע זאך? די די טעגליכע לעבן טאר זיך נישט אפשטעלן וועגן דעם. יעצט איך האלט אז די אלע וואס זיי פרעגן אים היינט זאכן זיי טוען א גרויסע עוולה, ער איז שוין נישט אין די יארן ער קען שוין נישט ענטפערן, ס'האט מיר דערציילט א איד אז זיין טאטע איז געווען א סופר, פלעגט מקדש זיין יעדן שם אזוי ווי די הלכה איז, ער פלעגט זאגן לשם קדושת, שם אדני, שם אקיה, שם הוויה, שם אלוקים, יעדן שם האט ער עקסטער מקדש געווען, דער איד האט געשריבן א ספר תורה פארן רעבן זכרונו לברכה פארן דברי יואל, און ער האט געהאט א שאלה, איינמאל האט ער געזאגט לאמיר זאגן לשם אלוקים און דערווייל איז עס געווען דער שם השם, האט ער געפרעגט דעם רעבן וואס צו טון, דער רבי האט אים געהייסן ער זאל ברענגן פון רבי לעזער ליימזידער אפאר ספרים, דער רבי האט נאכגעקוקט און האט אים געזאגט אזוי, על פי הלכה איז נישטא קיין שום שאלה. נאר איך באצאל דיר, שרייב א נייע יריעה און פארטיג, איך באצאל דיר עקסטער. שפעטער דער איד געגאנגען און געשיקט אמאל א שליח, געהאט עפעס א שאלה האט ער געשיקט צום טשעבינער רב, האט טשעבינער רב געזאגט פאר דעם שליח, אנטשולדיגט נאך די זעכציג פסק'ן איך נישט, איר הערט א גדלות? כ'האב אמאל געמאכט א מקווה אין טארעמאלינאס אין ספעין, איז געווען דער רב איז געווארן א רב אין סיאטל וואשינגטאן, האט ער גערופן איך זאל קומען בודק זיין די מקווה. אזוי ווי ער האט מיך גערופן בודק זיין א מקווה האב איך געזען אז ער איז נישט דער איינציגער רב ס'זיצט א רב אויבן אן מיט א שיינע ווייסע בארד און ער בסך הכל ער זיצט אויך אויבן אן אבער ער איז נישט דער עמטליכער רב איז ער מיר מסביר אז יענער רב איז געווארן זיבעציג ביי זיבעציג האבן די ספרדים א קפידה מער נישט צו פסק'נען אפילו נישט צו פרעגן וועגן הנהגה וועגן די מיידל שולע וועגן די יונגל שולע און ממילא האט מען אים גענומען ער הייסט דער רב הצעיר ער פירט און יענער איז די שיינקייט די פעדעסטעל די שיינקייט פון בית מד איך האלט מ'וואלט געדארפט אזוי מאכן ביי אונז אויכעט, איך האלט א יעדע רבי וואס האט געבויעט פופצן צוואנציג פינף און צוואנציג יאר א חסידות די לעצטע פיר פינף יאר האט ער עס אפגעהרג'עט אזוי אז עס איז ממש א שרעק, און איך האלט אז דער עולם דארף אנהייבן צו האבן שכל צו פארשטיין נישט צו באדערן דעם איד, דער איד איז גוט אויף צו געבן א ברכה. אבער ס'איז שוין נישט די יארן וואס אמאל, און ער ווערט אביסל דעספרעט אויכעט, און ער זעהט שוין אט אט משיח'ן, און ער טוט שוין א מעשה אויכעט, און רעדט שוין יענעם אפ ער זאל נישט פארן אויף חוץ לארץ כאטשיג ס'איז דא גרויס געלט אינוואלווד און ס'איז פאר ישיבות. יעצט די זעלבע זאך שפילט זיך יעצט אפ מיט א גט. דא איז געווען א מעשה אזוי, א מאן האט חתונה געהאט מיט א פרוי, און ער האט געוואוינט מיט איר א שטיק צייט, און זיי האבן געהאט א בעיבי, שפעטער איז די זיווג האט נישט עולה יפה געווען, עס זענען געקומען די אלע גוט מאכערס, און די גט מאכערס האבן זיך געלאזט קאסטן זעכציג אלפים, דאס איז געווען דער וואלמארט מיט דעם עפשטיין מיט די אלע רשעים דארט די וואס מען האט איינגעזעצט א כאפ אנעם און מען האט אים אנגעשלאגן און ער האט ווידער נישט געוואלט געבן קיין גט און שוין איז עס געווען א גרויסע פראבלעם וואס טוט מען דא זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געמאכט א נייע זאך אז זיי האבן געזאגט אזוי ווי ער איז דאך געווען נישט געזונט האבן זיי עוקר געווען די קידושין למפרע און זיי האבן זי געמאכט א פנויה און זי דארף אינגאנצן נישט קיין גט. יעצט, פארמישט אין דעם איז געווען דער זון פון הרב שמואל קאמענעצקי וואס ער הייסט שלום קאמענעצקי, ער איז געווען דער גאנצער איינפינדער פון די גאנצע זאך. יעצט, ער טענה'ט אבער אז ער האט געטון וואס זיין טאטע האט אים געזאגט אז מען זאל טון, צו מען מעג טון, בקיצור זיין טאטע איז ביהיינד די האול סין. זיין טאטע איז הרב שמואל קאמענעצקי דער גרויסער ראש ישיבה אין פילאדעלפיע. למעשה ווען ס'איז געשעהן נאכן גט און ס'איז ארויסגעקומען די רבנים פון די גאנצע שטאט און פון די גאנצע וועלט זענען ארויסגעקומען זייער זייער ביטער קעגן דעם איז הרב שמואל קאמענעצקי דאס איז דער שייגעץ דער עוכר ישראל וואס ער זאגט אז מ'דארף גיין קודם צו די רבנים און נאכדעם צו די פאליס ער האט זיך גראד צוריקגעצויגן און ער האט געזאגט ער האט מיט די גאנצע זאך גארנישט און ער ווייסט פון די גאנצע זאך גארנישט כמנהג אזוי ווי אלע רבנים טוען ווען זיי זעהן ס'ווערט צרות ציען זיי זיך צוריק. איז געבליבן דער זון האלדינג די בעג, דאס איז ר' שלום קאמענעצקי, יעצט למעשה איז געווען דער רב גרינבלאט פון מעמפיס טענעסי, דאס איז דער אנקל פון דעם וואס האט געמאכט די רבבות אפרים, הרב אפרים גרינבלאט'ס א פעטער, און ער איז געווען דער מסדר קידושין, און נאכדעם וואס זיי האבן חתונה געהאט איז די גאנצע וועלט ארויס. די התאחדות איז ארויס, אלע רבנים זענען ארויס. האט מען געפרעגט הרב שמואל קאמינעצקי הייתכן, זאגט ער איך האב דערמיט גארנישט ס'איז מיין זון, פרעגט מען זיין זון זאגט ער מיין טאטע האט עס ערלויבט, עס קען זיין, קען זיין ער איז שוין צו אלט צו פסק'נען, און דא איז אויך פארמישט דער רב גרינבלאט פון מעמפיס, ער זעט אויס אויך צו זיין שוין א זקן הדור, ער ווייסט שוין נישט וואס טון, וואס טוט זיך מיט זיך, איך האב אים געהאלטן פאר א זייער א ערליכן, כ'בין אמאל געווען אויף א פלאץ איך האב געוואלט טובל'ן א גיורת האב איך געזאגט, ווארט ביז מארגן, ווייל ס'איז צוויי שעה אוועק פון דא, מאך איך יעצט איבער א מקווה און ס'איז מיט אלע הידורים, האט ער געזאגט די גיורת זאל ווארטן ביז מארגן, איז וויאזוי עס איז צוגעקומען אז ער זאל זיין אויף מיט אזא גט אינוואלווד, איך מיין, יעצט ענדיגט זיך דאך די גאנצע תורה, און גראדע זי האט געוואוסט ער איז נישט געזונט און זי האט געוואוינט מיט אים זי האט געהאט מיט אים א קינד, וואס האט זי זיך יעצט דערמאנט? אפילו ר' משה פיינשטיין וואס ער זאגט אז א פרוי ווערט געוואויר אז דער מאן איז א משכבזכר'ניק איז מעג זי ארויסגיין אן א גט, זאגט ער אויכעט אבער דא איז אביסל אנדערש ווייל דו האסט דאך געוואוינט מיט אים נאכדעם און דו האסט געוואוסט און ממילא האסטו מסכים געווען איז, מעגסטו ארויסגיין אבער א גט מוזטו האבן אוואדי איך הייס דיר נישט וואוינען מיט אזא חזיר אבער א גט דארפסטו האבן סאו אז מ'וואוינט נאכדעם איז אביסל אנדערש די מעשה. יעצט ס'איז דא נאך צוויי זייער אינטערעסאנטע זאכן, איינס איז אז סי ען ען האט זיך אויך אריינגעלאזט אין די טשיילד מאלעסטינג, און דעם געוועזענעם זונטאג האבן זיי געהאט אויף טשענעל אַכט א זייגער האבן זיי געהאט אויף סי ען ען האבן זיי געהאט א מורא'דיגע דאקומענטערי וואס טוט זיך אין די היי סקולס און אין די קאלעדזשעס, ס'איז געפערליך און מ'נעמט זיך. און גראדע יעצט דא, איך בין אינמיטן מאכן א מקווה, געקומען צו מיר עפעס א שליח פון לעבאוויטש, ער האט געוואלט זען וויאזוי איך מאך, זאגט אים, פרעג איך אים וואס טוסט איר דא? זאגט ער, ער ארבעט פאר אן ארגענעזעישאן פון קאליפארניע, וואס די ארגענעזעישאן איז דא א מיסעס פאקס און זי געט ארויס ליטערעטשער פאר אלע סקולס, ער גייט צו די יונגלעך, און ס'איז דא פרויען וואס זיי גייען צו די מיידלעך, ס'איז זייער שווער אריינצוקומען אין די סקולס, אבער למעשה ברעכן זיי אריין, ווייל. זיי זאגן פאר יעדע סקול, זיי וויסן אונז זעמער געווען דא, אונז האמער וויטנעסעס, טאמער מען העט זיך אמאל כאפן אז ס'איז געווען דא צרות, העט עטס נישט קענען טענה'ן, עטס האטס נישט געוויסט, האט עטס נישט אריינגעלאזט, און מען לאזט זיי אריין לעצטנס, ס'איז א מורא'דיגע ברעיקטרו, ער זאגט מיר ער אליין האט שוין געטיטשט אין איבער פֿינף און צוואַנציק תלמוד תורה'ס, און זיין קאונטערפארט איז דא פרויען וואס גייען צו מיידל סקולס, האבן שוין געטיטשט אין דרײַסיק פערציג מיידל סקולס איבער אמעריקע. יעצט ס'איז דא דער סרול אברהם שטיין, איך ווייס נישט וויאזוי דער מיידל, איך ווייס עניוועי איז דער סרול אברהם שטיין זי ער האט געזאגט זיין מאמען אז ער האט פראבלעם און זי האט אים חתונה געמאכט איך האב ענק שוין לאנג געזאגט ס'איז נישט קיין מצוה חתונה צו מאכן אומגליקליך צו מאכן א אידיש קינד איז ס'דא איינער פרום סעטייער? ברענגט דארטן א טאפ סייקאלעדזשיסט די מארעל עדווייס טו א מאדער אוו א געי סאן.

זיי זענען חזירים, געי פיפל, וואס זיי זוכן מענער און פרויען און און איבעראל ווי זיי קענען זיך אביסל אינדזשויען טוען זיי עס, באט איטס סאו ראנג, ס'איז ממש א רציחה שאין כמוה, כ'זעה נישט וואס דאס איז אנדערש ווי צו פארפירן א מענטש מיט אן אנדערע ביזנעס, דו ווייסט דיין זון טויג נישט, סאו וויש דיר אפ די נאז, אדער טריי גאו פאר העלפ, באט נישט מאך אים חתונה. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא א איד ער הייסט משה טורנער ער וואוינט אויך אין מאנסי, האלט מיר אין איין זאגן אז די גאנצע גאס לויפט אים נאך, זיי מיינען ער איז דער משה טורנער, מען וויל אים ארויסווארפן פון שול מיט אלעם, האט ער געזאגט איך זאל זאגן אז ס'איז דא שני יוסף בן שמעון בעיר אחד, אבער איך האב געזאגט פיין, כ'על עס זאגן, מען דארף וויסן.

און ער באפאלט א פרעמדן איד, ער באלאנגט נישט אין באבוב, באפאלט ער א פרעמדן איד, א באבובער, א באבובער וואס זיין טאטע האט נאך געווען א תלמיד פון דעם קדושת ציון אין באבוב, ער גייט צו צו אידן, רעד נישט מיט אים, רעד נישט מיט אים, הע, ער רעדט מנוולות, הע, מאיר ראזענבערגער, איך ווייס נישט ווער דו ביסט, אבער איך זוך אויף דיר יעצט דיין היסטערי, איך בין זיכער אז דו ביסט א פעדאפייל, ווען דו זאלסט זיין א סטרעיט גאי, די מין שפראך אונז נאכצולויפן בעזה טרייען צו טוהן פאר די קינדער, דאס איז שוין געשטארבן. אנלעס דו ביסט נישט אוועיר וואטס גאוינג אן, און אנלעס דו האסט מורא מ'עט דיך אויך באלד כאפן אזוי ווי מ'האט שוין געכאפט עטליכע יעצט לעצטנס אזוי ווי מ'האט געכאפט דעם אהרן טייטלבוים און אזוי ווי מ'האט געכאפט דעם דאסקאל. ס'גוט. יעצט איך וויל דיר זאגן, איך בעט דו זאלסט נישט טון דאס מער ווייל אונז גיימער דיך אויך רודפ'ן. און איך בעט דעם עולם ווער ס'ווייסט ווער דאס איז דער מאיר עס ראזענבערג פון פארטי סעווען אָו וואן פיפטינט עוועניו זאל אריינקאלן און לאזן א מעסעדזש אונז זוכמער זיין היסטערי. שוין, יעצט וועט מען גיין ווייטער. דער וואלמארק, דער וואס האט געמאכט די פאלשע גיטין, זיין קעיס קומט ארויף דעסעמבער פֿערצן. די אלע אנדערע, אוריאל, פישער פון מאנסי האט באקומען פֿערצן חדשים, אברהם גאלדשטיין האט באקומען פֿינף און פֿערציק חדשים, שלום שוחט האט באקומען א יאר און א יאר פראבעישאן צו צוויי יאר, איך געדענק נישט פונקטליך וויפיל ער האט באקומען, אבער זיי האבן אלע באצאלט א ביטערע פרייז. יעצט אברהם'ס ברודער משה גאלדשטיין האט באקומען אַכט און פֿערציק חדשים, בולמש האט באקומען פון פֿיר און פֿערציק ביז אַכט און פֿערציק חדשים, און הילמאן האט באקומען, אדער כ'מיין זיין קעיס גייט ערשט קומען, אבער ס'איז נישט וויכטיג, די רבנים גייען זיך אויסלערנען, זיי זענען נישט קיין ספעשל פריווילידזש קערעקטערס, דעטס איט.

און זי געבן צדקה ונכשילן בעניים שאינם הגונים, דאס ארבעט דאך עפעס אזוי מין גוט, ס'איז ממש נישט צום גלייבן, ס'איז דא אין מאנסי איינער א איד א מת מצוה, קיצור מען שלאגט זיך שוין לאנג ווייל זיין ברודער וויל אים פארברענען, קרעמעיטן, אזוי ווי ער האט טאקע געוואלט, דער מת האט געוואלט, און פלוצלינג איז געווארן כלל ישראל אן אפוטרופוס אויף יעדן וואס ער טוט אן עבירה, ס'איז געווארן א אפוטרופוס אויף נחום ראזענבערג אז ער טאר נישט האבן א טרייפענעם האטליין, ס'איז געווארן א אפוטרופוס אז קיינער. טאר נישט האבן קיין טרייפענע טעלעפאונס, זענען מיר אויך געווארן אן אפוטרופוס אז דער איד איז מחיוב צו גיין לקבר ישראל. דאס הייסט, מען פלעגט ווארפן שטיינער אין ארץ ישראל, פלעגן די פרייע שרייען שטיינער איז אויך מוקצה, און תחום שבת איז אויך מוקצה, נאר גארנישט, זיי האבן זיך איינגערעדט אז זיי זענען די דזשיהאד, זיי זעען אויס פונקט ווי די אראבער היינט, די דזשיהאדס זענען דאך אזוי אראפגעקוקט איבער די גאנצע אראבישע וועלט, אפילו די אראבער פארדאמען זיי. בקיצור שלאגט מען זיך ארום די גאנצע צייט און און שוין. יעצט האבן די עסקנים מיט די רבנים באשלאסן אז אויב די גאווערמענט האט גע'פסק'נט אז מען זאל אים פארברענען לויט זיין וויש, האבן די רבנים געזאגט מען זאל זיך אפלאזן. ווייסן דאך די עסקנים אז מ'עט נישט מאכן קיין געלט, מען מאכט דאך דא גרויס געלט א מת מצוה אין מאנסי, זענען זיי געלאפן צו הרב קניבסקי ער זאל זיי געבן א בריוו אז מען זאל זיך שלאגן ביז מ'עט די מענטש באגראבן לקבר ישראל. איז אויך אזוי, ווי קומסטו צו גיין צו הרב קניבסקי, ער איז נישט בתוך הענינים, האט אמאל געזאגט פאר איינעם איך געב דיר וואסער א בריוו דו ווילסט נאר לאז מיך זיצן און לערנען, ער האט געזאגט פאר דעם וואס זיי נעמען צאם די צדקה קופת העיר, און חוץ פון דעם, אונז דארף מען דאך האבן רעספעקט ביי די באאמטע, אז אונז זאל מען פארלירן דעם רעספעקט, כ'מיין וואס וועט זיין פון אונז? סא דאס איז נישט קיין גוטער וועג וואס אונז טוהמער, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב ענק געזאגט אז אין פשעווארסק אין אנטווערפן איז דא איינער ר' שמעי'לע האלטאווסקי וואס ער איז דער וואס ער פינאנצירט אז מ'זאל מיט די קינדער דאווענען עקסטער און מ'זאל זיי געבן לאליפאפס מיט גוטע זאכן. פאר צוויי וואכן צוריק האט מען עס צוגעשפארט. דער האלטאווסקי האט עס נישט געקענט נעמען האט ער אנגעהויבן ארום צו פארפירן אין בית מדרש אז ס'איז דא א משוגענער נחום ראזענבערג אין ניו יארק און מ'זאל אים נישט פאלגן. האלטאווסקי איז נישט קיין משוגענער נחום ראזענבערג. ס'האט א מענטש וואס האט אויף דיר געזאגט אויפן האטליין. זאכן וואס איז אבער דא גביית עדות געווען אז דו ביסט א חזר יעצט פארוואס זאל א טאטע אנשטעלן ווייל ער געט א פאטעיטא טשיפ פאר זיין זון זאגט מען ניין ער איז נישט פארמישט אין די מלומדות נאנאנאנ איך ווייס וויאזוי מען האט א צוטריט, א גישה, צו א קינד. עטס ברויכטס נישט די אלע זאכן, נישט די פאטעיטא טשיפ, נישט די פאפקארן. קוק וואס דער אייבערשטער טוט, ער זעט אז מען טוט מכשיל זיין קינדער, קוק וואס ער האט געטון יעצט מיט אנטווערפן, לעבן אנטווערפן איז דא בריסלס, ער ברענגט ענק אונטער, איין שיינעם טאג, און די אראבער קומען אין ענקערע סטארס אין אנטווערפן און זיי טוהן די זעלבע וואס זיי האבן געטוהן אין פראנקרייך אין דעם גרויסן סופערמארקעט, דאונט טינק דיפרענט. איך בעט ענק עטס זאלטס אפהיטן די קינדער, איך האב ענק געזאגט, ווילאנג די קינדער עלן נישט זיין אפגעהיטן עט די גאנצע וועלט פארן אויף שרויפן און אזוי געשעהט אין ארץ ישראל יעדן טאג הרג'עט מען מענטשען ווייל ארץ ישראל וויל זיך נאכנישט בייגן, זיי האבן נאך ליצמן מיט שפיצמן מיט רבנים מיט דעת תורה און זיי ווילן זיך נאכנישט בייגן. סאו איך בעט ענק, רבותי, האטס רחמנות אויף ענק און אויף אייערע קינדער, איטס פאר יור בענעפיט, ס'איז נישט פאר מיר, עטס טוטס מיר גארנישט. יעצט, ס'איז דא איינער וואס ער ארבעט אין די טרעין, ער הייסט פויגל, קיצור דער פויגל האט געפאטשקעט א מיידל, און למעשה איז ער דורך געגאנגען א גאנצן פראצעדור, זיין לויער האט געטענה'ט אז ער האט א וועיט וואטש פראגרעם וואס ער טוט עס, און די וועיט לאס האט אים געמאכט אזוי הארני און סעקסי. אז ער האט געמוזט טאטשן א פרעמדע מיידל צו א פרוי אין טרעין. דאס איז דזשאוק נאמבער ניין האנדרעד פיפטי טרי ענד ע העף. זיי כאפן נישט שכבר קדמוך חבריך. חזקל טייטלבוים האט שוין געזאגט דעם דזשאוק. חזקל טייטלבוים. ער זאגט ער נעמט א פיל ווייל ער קען נישט געהעריג.

די מינע זאכן אז פייזער'ס מעדעצינען ארבעט נישט פאר יחיאל בראונער און ס'ארבעט זייער גוט פאר דעם פויגל און ס'ארבעט נאך בעסער פאר דעם דיין חזקאל טייטלבוים איז ס'איז אנבעליוועבל. ווען ס'איז געווען די פרשה פון ענגלמאן מיט דעם רייכמאן איז פלוצלינג האט ער רעזיגנירט ווייל האט ער געזען ער איז אויף צרות האט ער געזאגט ער האט צוטוהן מיטן הארץ נאכדעם ווען ס'איז דורך די סטעטשו אוו לימיטעישן איז אים אוועק די הארץ פראבלעם. לייצים. נאר וואס סאטמאר האט רחמנות געהאט אויף אים, האבן זיי אים געגעבן, נישט נאר ער זאל זיין א מלמד, א מנהל ביי די יונגלעך, נאר ער זאל זיך א גאנצן טאג דרייען אין פרדס פייגא, דארט האט ער מיידלעך וויפיל ער וויל געלאהר, און אויכעט ער האט יינגלעך קינדער אויכעט, ווייל מען קומט דאך צו די חתונה, ס'איז אונזערע ליצנות. דער שייגעץ דער מונקאטשער רב ער זעט שוין אויס אווי ער גייט שוין פייגערן ער זאל אזוי שנעל פייגערן וואסערע א חורבן ער האט געמאכט א רשע ס'דא א מלמד שרייבער ר' וואלפ'ס א זון בקיצור ס'איז געווען א קינד וואס איז געקומען די מאמע איז געקומען צו מיר זי האט מיר געזאגט אז ער האט געטאטשט איר קינד האב איך געזאגט פיין גיי אריבער קודם צו דוב הייקינד דוב הייקינד האט גענומען אלע אינפארמעישן און דוב הייקינד טאלד אויף די מונקאטשער רב זאגט מונקאטשער רב וויי וועגן אַ קלײן קינד װעסטו אײַנזעצן אַ יונגערמאַן. קיצור, מ'איז געגאַנגען, דובֿ הײקען האָט באַצאָלט געלט, כ'מײן אַ צען אַלפֿים, פֿאַר אַ סײַקײַטעריסט זאָל רעדן מיט דעם קינד אַ פּאָר מאָל, און ער האָט געזאָגט קלאָר, אַז דאָס קינד איז געװען געטאָטשט. קומט מען צו מונקאַטשער, שטינקאַטשער, זאָגט ער, נע, על-פּי שנײם עדים יקום דבר. זאָגט אים דובֿ הײקען, כ'װעל נעמען נאָך אַ סײַקײַטעריסט. און בײדע האָבן געזאָגט און געגעבן אַ געהעריקן בריװ, אַז ער האָט געטאָטשט דאָס קינד. נאכדעם זאגט דער שרייבער, ס'קען דאך נישט זיין כ'האב אים געטאטשט, ווי קען זיין כ'האב אים געטאטשט, כ'בין קיינמאל נישט ארויס מיט דעם קינד אינאיינעם. קיצור דאס קינד האט אויסגעמאלן פארן סייקייטריסט וויאזוי די באנק האט אויסגעזען, ער איז געגאנגען מיטן אינאיינעם אין באנק, און מ'האט געזען אז ס'איז געווען א באנק אין בארא פארק, וועלכע געדענק איך נישט יעצט, עניוועי, און מ'איז געגאנגען מ'האט סובפינעט די רעקארדס פון די באנק, זאגט די באנק אז דעמאלטס האט נישט געארבעט פונקטליך די ווידעא, די לצים, מ'איז גוט מיט טשארלס היינס, מ'האט געטון וואס מ'האט געקענט, און וואס מ'האט געוואלט, דער סוף איז געווען אז. ס'איז געווען א א פרוי וואס ארבעט ביי די עי סי עס, א איד, אן אינוועסטיגעיטער, א פרוי, זי האט געוואלט אינוועסטיגעיטן, האט טשארלס היינס געזאגט זי שוד לעי אףף, מ'האט אזויפיל געטון אז מ'האט אים געמאכט אויס דרייווער, ער איז געווען א דרייווער אין קראסנא, וואס האט מען פון אים געמאכט? א מלמד! ס'איז א ליצנות וואס דא איז פארגעגאנגען אלע יארן, יעצט דער עפשטיין, דער וואס האט יעצט חתונה געהאט מיט א גוי'טע, ער איז געווען ביי מיר אמאל אין שטוב אויכעט, יעצט איך האב דעם, איך האב נאכגעקוקט די דעטעבעיס, איך האב אלעס. ס'איז דא א מלמד אין סאטמאר וואס ער הייסט מייזעלס און מ'האט געזעהן ער טויג נישט צו מלמדות ווייל ער האט געפאטשקעט דער עפשטיין האט געטענה'ט מיט אים ער האט געפאטשקעט איז אזוי ווי איך מיין אז דער מענדלשטיין איז א שוואגער מיט דעם מלמד מייזעלס האט מען אים געמאכט אז ער זאל זיין טרענספארטעישאן מיניסטער שטייסט אזוי וועט ער האבן די פרויען אויכעט ער וועט האבן זייערע טעלעפאנס ער האט צו קענען אריינקאלן אז יעצט קומט די באס שפעט און פרי, און פארטיג. יעצט האט מען א פראבלעם מיט דעם עפשטיין אז ער איז געגאנגען חתונה האבן מיט א גוי'טע, קיינער האט אים נישט אויסגעהערט, איך געדענק ער האט אמאל געזאגט, כ'קום אהיים דא טו איך מיר אן א קאפל מיין מאמע זאל נישט זעהן מיין צער, אבער איך בין שוין נעבעך אזוי אפגעפארן, ער האט זיך אויסגערעדט דאס הארץ, ער האט מיך געוואלט טרעפן אמאל אויף די ברידזש ער זאל רעדן מיט מיר, נישט געוואלט אפילו אין וויליאמסבורג ער זאל מיך טרעפן, ער האט נישט געוואלט, איך האב נישט קיין מורא אים צו טרעפן, יעצט למעשה. האבן מיר אונז געטון א גרויסע עוולה, דער גלח האט מסדר קידושין געווען און מ'האט געשריבן א צעטל אז ס'איז הבחור החתן, א בחור, ס'איז אבער נישט אמת, ער איז לאנג שוין אן אשת איש געווען, ווייל דער מלמד מייזעלס פון סאטמאר וואס איז אין די טרענספארטעישאן היינט, ער האט אים בועל געווען און געטון כל דבר אסור מיט אים. פוי וואסערא קאמיוניטי אונז האמיר געלעבט אין, סאו יעצט האמיר אונז א טאון האט חתונה געהאט מיט א גוי מיט א גויטע און דער גלח איז געווען מסדר קידושין, דו האסט דאך אים ארויסגעווארפן. האסט אים נישט סתם ארויסגעווארפן, האסט אים דיגרעידעד בילאו פאר, בילאו דיגניטי, וואט א דזשאוק. און דאס האבן אלס געטון רעבישע קינדער און אנשי ציבור. און ברוך מרדכי מוז זיך דרייען ביי אונז אין די גאס, איך ווייס ווי סעיף די גאס איז מיט אים, ס'וועט אים איינמאל אנכאפן די תאווה וועט ער פארגעסן, האמיר דאך בקבלה, וויאזוי האט ער געזאגט דער אויפן מאנסיער באס, אז איך זעה מיין טארגעט, איז נישט דא קיין באס, ס'איז נישט דא קיין טרעיל, ס'איז נישט דא קיין קינדער, ס'איז נישט דא קיין מענטשן אויפן באס, איך טו וואס איך דארף. אזוי האט אונז קליין איבערגעלאזט א קבלה, שטייסט ברוך מרדכי דרייט זיך ווידער, איינער זאגט ער האט תשובה געטון, זאג איך תשובה וועט ער דעמאלטס טון ווען ער וועט אפילו נישט עסן קיין פיש, ווייל פיש שווימט אין א טייך און ער איז געשווימען יעדן טאג אין די מקווה. יעצט כ'האב ענק געזאגט פאריגע וואך, מען דארף נישט האבן גרויסע שילן, עטס ווייסט ס'איז געשען אין מאלי, ס'איז געקומען חברה, זיי האבן געהאט לייסענס פלעיטס פון די דיפלאמאטס, און זיי אריינגעקומען אין א האטעל, מ'האט געשאסן זעקס און צוואנציג מענטשן פאר גארנישט, כ'האב ענק געזאגט, אין סאטמאר בית מדרש קען עס אויך געשען, קודם דארף מען צושטעלן ארמד גארדס די גאנצע צייט, נאר קיינער וועט נישט טון גארנישט ווייל ס'איז ביליגער אזוי, מ'וועט הרג'ענען אפאר אידן, מ'וועט זיי באגראבן, קומען די חברה קדישא מ'וועט זיי גראד באגראבן, רבותי. ס'איז יצא הקץ, און איך האב אים געבעטן ער זאל זיך ביהעיוון האט ער נישט געוואלט, יעצט איז שוין צו שפעט. עניוועי, ס'איז דא דא א דענטיסט, וואלף, זייער א רעפיוטעבל דענטיסט אין מאנהעטן, און ער האט געטון די זעלבע זאך, ער האט געמאכט סעקס מיט קינדער, ער האט עס פאטאגרעפירט, ער האט זיי געגעבן נידלס אז זיי זאלן ווערן פארדאופט, כדי אז ער זאל זיי קענען טון וואס מען טאר נישט. א לאנגע צייט צוריק האב איך געזאגט אז מען טאר נישט לאזן די אלע זאכן ווייל עס איז זייער דעינדזשערעס און בפרט צו א דענטיסט ער בייגט איין די קינד וויאזוי ער וויל ער קען עס אריינשטופן צווישן זיינע פיס דאס קינד מיטן טשעיר. האט איינער מיך אפגעקאלט ווייסט משוגע האט דאך אויכעט א גבול הער שוין אויף יעצט קאלט ער אפ אה דו ביסט גערעכט. יא, ביסט גערעכט, די ארגסטע איז די דענטיסט, ווייל א מיידל גייט מיט א קליידל, און ער קען צושטעלן זיין ערווה צו איר ערווה, ווייל ער געט א בייג דעם טשער, ער ברויך עס האבן אזוי מיט אזוי, און זי איז האלב פארשלאפן. סא עניוועי, איז דער דאקטאר, מ'האט צוגענומען זיינע ווידיאוס, אלעס געפערליך געווען, און איינע פון די טשארדזשעס איז אז ער האט עיטש איי ווי פאזיטיוו, ער איז פאזיטיוו, ער האט עיטש איי ווי, און ער האט געשלאפן מיט הונדערטער מענטשן, געמאכט מיט יעדן סעקס, מיט יעדן מענטש וואס האט געוואלט סעקס האט ער געמאכט סעקס. און ער פלעגט דורכלעכערן די קאנדאם צו מאכן זיכער אז יענער קריגט אביסל זאמען, און ממילא וועט ער אויכעט ווערן קראנק, אז איך בין קראנק זאל יעדער ווערן קראנק, און איך רעד דערפון נאכאמאל באריכות, איר זאלטס וויסן, עטס האטס אלע די וואס האבן סעקס פארטנערס, טראסט קיינעם נישט, א קאנדאם מיינט גארנישט, ווען דו נעמסט די קאנדאם קען עס האבן א קליינעם דינעם לעכל, און ווען מען רייבט עס אהין און צוריק ווערט עס גרעסער און עס דארף נאר אריינגיין איין טראפ זאמען ביסטו פערטיג. און די אלע זאכן דארף מען וויסן, די חברה זענען מורא'דיג כיטרע. כ'בין יעצט געווען ביי א קלעס און כ'האב מיטגעהאלטן א סטאדי אז ס'דא, מ'לייגט אריין, כ'האב ענק שוין געזאגט, מ'לייגט אריין, מ'גייט אויס מיט א מיידל צו כדומה לייגט מען איר אריין אין די קאפ אביסל מעדיקעישן, מ'דארף זייער וואטשן ווייל ס'דא, זייער אסאך מענטשן וואס האבן וואליום מיט א פרעסקריפשאן אדער זענעקס אבער עמביען און די אלע זאכן וואס מען לייגט אריין טאמער יענער טרינקט עס ווערט ער אינגאנצן היי און ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך און ס'איז זייער שווער אז מען זאל גראד כאפן ווייל ביז יענער טשעקט אריין אין שפיטאל ער גייט זיך קודם אהיים שלאפן ער שלאפט זיך אויס ביז דעמאלטס גייט עס ארויס פונעם סיסטעם ווייל ס'איז זייער א קליינע מאס. איז במילא זאל מען וואטשען איינער געט דיר צו טרינקען עפעס צו כדומה וואטש וואט יור דואינג. ס'איז זייער געווארן נפרץ אפילו אין אלע קאלעדזשעס, כ'שטעל מיר פאר אין קרית יואל אין קאלעדזש אויכעט, אלע בחורים ווייסן די אלע זאכן. יעצט אזוי ווי כ'האב ענק געזאגט אז עלטערן זעען זיי האבן א קינד וואס האלט נישט ביי שידוך טוהן אדער ער איז געי אדער אנדערע זאכן טאר מען אים נישט חתונה מאכן ווייל דאס הייסט לפני עור לא תתן מכשול, איך האלט אזוי ווי ס'דא די דור ישרים, איך האלט ס'דארף זיין א יעדער בחור פאר ער טוט א שידוך מיט א מיידל זאלן די עלטערן פארלאנגען אז זיי ווילן א היסטערי פון די מעדיקל רעקארדס און עספעשעלי פון די לעצטיגע פאר בלאד טעסטס צו זי איז נישט שוואנגער, צו ער האט נישט עידס, צו זי האט נישט סעקשועל טרענסמיטעד דיזיזעס, ווייל ס'איז געווארן מוראדיג מוראדיג איינגעבראכן יעצט א מענטש קען גיין צו א דענטיסט און ער קען אים איבערגעבן עידס. סאו איטס אנבעליוועבל און ער ווייסט עס אפילו נישט, ער הייסט וואלף הייסט ער, כ'האב נאר געוואלט זאגן, ס'געווען אמאל א איד אין סאטמאר בית מדרש, איך מיין ער האט געהייסן הרב גדליה וואלף, ער האט זיך געדרייט דארט און פלעג גיין נאך געלט, והוא לא היה בשוחו עידו, עס איז נישט דער וואלף, יענס איז אן אנדערע וואלף, יעצט קומט יעצט חנוכה, חנוכה איז א מצות עשה שהזמן גרמא, סאו דער שטיין איז לכאורה פטור פון חנוכה. נאר למעשה פרויען זענען יא מחיוב בחנוכה, ווייל שאף הם היו באותו נס, אבער ער ווען ער איז געווען באותו נס איז ער דאך געווען א זכר, ממילא די גאנצע שאלה צו ער ברויך בכלל צינדן חנוכה לעכט צו דארף זיך לאזן מוציא זיין, קען זיין אז ער וועט חתונה האבן און זיך לאזן מוציא זיין מיט זיין מאן, אבער פאר די טיים ביאינג ברויך ער עס. געהאלטן נישט. די שאלה איז ווען ער גייט אויס מיט א בחור צו ער מוז פארציילן אז ער האט זיך געטוישט, ווייל איך זאג דיך אז מען מוז אויסזאגן דעם אמת. איינער האט מיך געפרעגט אמאל צו ווען א בחור מאכט זיך א בענד צו ער מוז זאגן פאר די כלה, צו ס'הייסט נישט א מקח טעות ווען זי ווערט געוואויר. זאג איך ניין, ער זאגט דיך הרי את מקודשת לי בטבעת זו, די בטבעת זו מיינט די בענד וואס איך האב געמאכט, ווייל ווען נישט וואלסטו זיך מיך קיינמאל נישט גענומען, איך בין געווען גראב ווי א פאס. ס'איז געווען די וואך א חתונה, שיעלע לייפער האט חתונה געמאכט, אן איידעם, טייטלבוים האט מורא געהאט צו קומען אויף די חתונה ווייל מ'וואלט אים אויפגעפיקט, און ס'איז געווען נאך א חתונה פון ער האט זיך משדך געווען מיט דעם באוואוסטן חזיר דער דיין פון מאנרא, ער האט געדארפט אמאל זאגן הלכות ד' מינים האט ער געמוזט אריינקומען אויף ניו יארק איבערבעטן א פרוי וואס ער האט געוואלט פארפירן, ער האט זי פארפירט אויף קווינס און זי איז אנטלאפן, אן אשת איש. דאס איז די מייזלס, דאס זענען הני עכברי רשיעי נינהו, האסט זיך משדך געווען מיט שיע לייפער, סאו איך האף אז דער איידעם שיע לייפער וועט נישט זיין דער זעלבער ווי דיין עלטסטער איידעם משה אלי' טייטלבוים, און איך האף אז ער וועט נישט נאכלויפן נאך בחורים נאמעטער זיך ארומלויפן ארום די וועלט, און נאכדעם האט חתונה געמאכט חיים שיע, א מזל ס'איז דא בוני עולם און מחריבם, סאו חיים שיע דער מיט די ממזריקלס, ער האט א פראבלעם מיט מיין האטליין אינאוס, מיט וואס האסטו א פראבלעם מיט מיינע האטליין אינאוס? דו ביסט דאך דער רבי פון די טאטע פון די ממזריקלס, יעצט איינער זאגט מיר, כ'בין געווען אין בארא פארק, זאגט מיר איינער אז ער גייט וויזיטן יעדע פאר וואכן די פריזנערס, ער האט געטראפן נחמיה'ן, נחמיה וויינט ווי א בעיבי, ער זאגט אז דעם סאטמארער רבינ'ס זון, ער איז דעם שאפראנער רב'ס איידעם, ער האט דאך פארפירט סיי דעם שאפראנער און סיי זיין טאטן זאלן אונטערשרייבן, ווי קומען זיי אריין אין דעם געשעפט, עניוועי, סאו ער האט אים געזאגט, וועסט זעהן, איך וועל דיך ארויסנעמען, דארפסט דיך נישט זארגן. כ'האב ארויסגענומען ברוך מרדכי און כ'וועל דיך אויך ארויסנעמען. דער חילוק איז אז ברוך מרדכי האט געהאט געלט, און ברוך מרדכי איז געווען א נייער, און ממילא האט מען זיך געטרויט נאך צו טון אסאך זאכן, היינט וואלט אלען דערשאוויץ זיך נישט געטרויט שוין, ווייל די גאווערמענט כאפט שוין פונקטליך וואס דא גייט פאר. סאו בקיצור, זיצט ער נעבעך און ער וויינט, ער האט געוואלט נעמען א דיעל, ס'געווען פינף יאר, ער וואלט שוין געהאנדלט אויף פיר און ער וואלט נאך געזעסן צוויי צו אנדערטהאלבן, ער וואלט שוין געווען לאנג אינדערהיים. יעצט דאס איז דער סאטמאר רבינ'ס זון דער וואס ס'וואוינט דא, לכאורה קראצט ער זיך שוין די ציין אז ער גייט זיין דער ממלא מקום מיטן יורש, ער הייסט. יענקל בער טייטלבוים. יענקל בער. שוין. כ'האב געוואלט יעצט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, איך פאר ארום מאכן מקווה'ס, איך פארעכט מקווה'ס אין ארץ ישראל און דא, און איך לייג צו אסאך געלט צו דעם, יעצט איז דא עפעס א מורא'דיגע זאך וואס מען האט געכאפט אז ס'פעלט צוויי און דרייסיג מיליאן שקלים, און ס'איז אזוי, די משרד הדתות דארף אלעס באצאלן אין די מקווה'ס אין ארץ ישראל, ס'איז א חלק פון די זאך וואס זיי מוזן געבן. למעשה זיי האבן ב ה גענומען עקסטערע געלט אן א דעם וואס זאלן איינגעבן, און זיי האבן אויכעט גענומען געלט פאר דעם און פאר יענעם אהער מיט אהין, יעצט האלט עס אז זיי האבן באראבעוועט דעם עולם טוירטי טו מיליאן שעקל, ס'איז אנבעליוועבל, און דאס מאנט מען אינגאנצן פון נײַנצן רשויות מקומיות ומועצה דתיות, דאס מיינט פון נײַנצן אפטיילונגען. שטעל דיך פאר נײַנציק חברה האבן געגנב'עט צוויי און דרײַסיק מיליאן שקל פון ארעמע פרויען וואס זיי קומען זיך טובל'ען. ס'האט זיך אנגעהויבן מיט קליין געלט, זיי האבן נאר גענומען נאך פֿינף שקל פאר זיך צו טובל'ען, און נאך צוואַנציק שקל טאמער מען וויל האבן ספעשל באדינגונגען. מורא'דיג. זיי האבן געטשארדזשט געלט עקסטרא אז מ'האט זיך געבאדן אין אן אמבטע, נאך דרײַסיק שקל, און זיי האבן געטשארדזשעט פֿופֿציק שקל. פאר טאמער מ'איז געקומען אביסל שפעט, ס'איז געווען לעבעדיג, מ'האט געמאכט דערפון א ביזנעס. יעצט מ'האט אויפגעכאפט ווי די באלעניאט זאגן, ס'א חילוק צו דו קומסט גרייט צו נישט, טאמער קומסטו שוין גרייט מאכסטו אלעס אינדערהיים, קאסט נאר אזוינפיל שקל, טאמער דו מאכסט דאס דארט קאסט מער, ס'אלץ גניבה וגזילה, די גאווערמענט גיבט אויף דעם געלט, און נאכדעם זאל דער עולם וויסן אפאר זאכן. פארוואס די אראבערס שטעכן אריין אין די אידן, און פארוואס משיח קומט נישט, נעמט ארעמע צובראכענע פרויען, עס דאנקט מען דעם אייבערשטן אז זיי גייען אין מקווה, און שטעל דיר פאר וואס זיי האבן געטון, אזא מעידזשער, ס'איז א ברעיקטרו אנבעליוועבל. יעצט פרעג איך די רבנים, און פון וואנעט ווייס איך ווי כשר די מקווה איז? פארלאזסט דיך דאך אויף די באלענית וואס זי גנב'עט געלט, און פון וואנעט ווייסטו ווי כשר זי טוט איר ארבעט. איך בין דארט געווען ארץ ישראל, כ'האב איבערגעקערט ארץ ישראל, אבער יעצט אז דאס האט ארויסגעפלאצט הייב איך אן ווידער צו שמייסן, ס'איז געווארן ממש א א א הימל געשריי, און נאכדעם וועט מען מיר איינרעדן מקווה יו עס עי מאכט מקווה'ס אין גאנץ אמעריקע, כ'האב ענק שוין געזאגט, איך טראסט זיי נישט איין הכשר. כ'ווייס נאר נישט וויאזוי זיי האבן אריינגעכאפט אזאלכע פיינע מענטשן, מילא לעיזער קעסטנבוים האבן זיי אריינגעכאפט, ער איז דאך א רוצח, ער איז א גנב א רוצח, ער האט ביי אונז באגנב'עט אלע יארן האט ער אונז גערצח'נט, אבער וויאזוי האבן זיי אריינגעכאפט דארטן אפאר אזאלכע פיינע מענטשן אין די הנהלה? ס'איז דא דארט א לעני וואסנער, א פיינער מענטש, א תלמיד חכם, א וואוילער מענטש, א א א מולטי מיליאנער וויינריב'ס איידעם, ווי קומט ער צו דעם טינופת? און נאכדעם האבן זיי אריינגעכאפט זיין שוואגער דעם וויינריב, ס'איז אנבעליוועבל! ס'איז נישט צום גלייבן! יעצט צוריקקומען צו די מקווה'ס מיט די גניבות, פרעג איך יעצט די רבנים, אויב די באלאניט'ס זענען גנבים און זיי גנב'נען, וויאזוי טראסט איך זיי זאלן אויסטרוקענען א מקווה? און וויאזוי טראסט איך זיי זאלן מאכן א השקה? און וויאזוי טראסט איך זיי אלע אנדערע הלכות? וויאזוי טראסט איך זיי אז זיי קוקן געהעריג אויף די חציצות און אויף די טבילה אז ס'איז גע'טובל'ט? און יעצט וועקן זיך די רבנים אויף, ר' נחום, מיר זענען גערעכט! יעצט זאגן זיי מיר אלע אז איך בין גערעכט, זאג איך איך האב נישט קיין הנאה אז איך בין גערעכט, טוט מיר מורא'דיג וויי אז איך בין גערעכט, עניוועי. שוין יעצט דאס גנב'נען פון געלטער איז נישט נאר ביי די מקווה'ס, מען האט אויך איינגעזעצט אין ביתר עלית האט מען איינגעזעצט די גרעסטע אדמיניסטרעיטערס פון די חסידישע סקולס ווייל זיי האבן געגנב'עט געלט, יעצט איז דא אויך א רעבנ'ס א טאכטער וואס איז אינוואלווד אין דעם אבער איר נאמען געבט מען נאכנישט ארויס אבער ס'דויערן א טאג צוויי העט מען איר נאמען אויך ארויסגעבן. יא, און נאכדעם וואונדערט מען זיך פארוואס ס'איז דא אזאלכע גזירות רעות, צוואנציג טאפ לעוועל אדמיניסטרעיטערס פון חרדים האבן בא'גנב'עט די סקולס געלט. יעצט די חרדי'שע סקולס האבן באקומען יעצט אין ענגלאנד א מארק, מען האט, די בריטיש גאווערמענט האט אינספעקטעד, און זיי זאגן אז זיי האבן געפעילד די צווייטע אינספעקשאן, און דא רעדט מען נישט פון דעם בילדינג צו כדומה, מען רעדט פון די קוריקולום, די קינדער ווייסן ממש גארנישט, יעצט אין קרית גת האט מען געש. טאכן פיר אידן נעבעך בין געווען אין ארץ ישראל דארט איז דא איינער חיים האלבערשטאם א ראש הכולל אין בני ברק אין שיכון ה' דארט ווי איך האב געזאגט א זיבן שעה-דיגע דרשה פאר צוויי טאג עניוועי ער איז ארויסגעגאנגען קוקן מקוואות עס גייען די גאנצע כולל זיי ווילן ווערן די נייע רבנים פאר מקוואות האבן זיי געטראפן אין קרית גת א מקווה וואס די נקב השקה איז געווען פונקט אזוי הויעך פון דארט איז געווען די המשכה פון די ג' טפחים על גבי קרקע איז אריין געקומען אזוי הויך ווי די נקב השקה דאס מיינט אז ווען מ'פארטובל'ט זיך און לויפט צוריק ארויס דאס וואסער דורכן המשכה ג' טפחים כפנים דאס א מקווה זחילה הניכרת א פסול דאורייתא איז געגאנגען זיי האבן עס שוין געפיקסט זיי האבן געברענגט צעמענט זיי האבן עס פארראכטן און דאס איז געווען אין קרית גת נעבעך. אונזער הייליגער רבי האט געזאגט דער דברי יואל אז א מקווה דארף מטהר זיין כלל ישראל, וויי איז א מקווה וואס כלל ישראל דארף איר מטהר זיין, עס מיינט אז עס האט דארף אנקומען צו אסאך היתרים, א מקווה איז אויך א שמירה אויף א שטאט, און מען דארף מאכן גרויסע תיקונים יעצט איבעראל אין אלע מקווה'ס, ווייל מען זעהט מען איז אין א גרויסע עת צרה. יעצט איז דא א קלעס עקשאן לאוסוט פון די ניו יארק סטעיט קעגן אלע חרדישע ישיבות ווייל מען לערנט נישט מיט זיי געהעריג ענגליש מיט אלעם דאס גייט יעצט איז די לאוסוט געפיילט געווארן אין די באורד אוו רעמעפאו קאונטי און דאס וועט אויכעט אריינשלעפן סקווער אביר יעקב און סאטמאר און די אלע אדמיניסטרעיטערס. עטס ענק אויסלערנען אדער העט עטס פאלגן וואס די גאווערמענט זאגט ווען נישט נעמטס נישט קיין געלט פון זיי. דער עולם איז געווארן אביסל מיד פון ענקערע דזשאוקס. יעצט איז דא א מעשה אין ארץ ישראל פון א קיבוצניק וואס ער האט אויכעט נעבעך געטשעפעט קינדער און מ'האט אים אויפגעפיקט. מ'פיקט אויף היינט עני סייז שעיפ פארם נישט קיין חילוק וואסערע רעלידזשען מ'איז און צו מ'איז א פרומער צו א פרייער און אזוי ווייטער. יעצט די פעדערעל גאווערמענט האט ארויסגעגעבן יעצט א געזעץ אז מען מוז געבן, די דעפארטמענט אוו האוזינג און אורבען דעוועלאפמענט מוז געבן שעלטער צו אקאמאדעיטן טרענסדזשענדער אינדיווידזשועלס אויכעט. און שטעלט זיך פאר, די גאווערמענט באצאלט סיקס פוינט פייוו ביליאן דאלערס א יאר צו פראוויידן פאר די טרענסדזשענדער פערסאנס אז זיי זאלן קענען וואוינען אין די פובליק האוזינג. שוין, האטס מיר אלע א פרייליכן שבת און א פרייליכן חנוכה.